א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בחוקותי. קודם האב איך געוואלט רעדן, מען דארף צוגרייטן דעם עולם צו שבועות, כ'וועל זאגן א שיינע דרשה אם ירצה ה', וועגן דעם הייליגקייט פונעם יום טוב און וויאזוי מען קען זיך ארויסדראפען פון די אלע פגע זמן וואס יעדער איז נעבעך אריינגעפאלן, אבער די עיקר פון די גאנצע דרשה איז אז מען דארף וויסן, מען דארף וואטשן די קינדער. ס'קומט יעצט יום טוב, ס'קומט יעצט א דרייערל, דריי טעג, קוים פאר דריי האב איך זייער מורא, ווייל ס'גייט זיין אסאך האט פלעיטס וואס זיי קענען זיך אנצינדן, אסאך עירקאנדישאנערס וואס זיי קענען פלאצן פון די היט, ווייל ס'וועט גיין דריי טעג רציפות, און אסאך פענס, מ'דארף זעהן אז מ'זאל אלעס האבן קאנעקטעד מיט א שבת זייגער, און ווען מ'ברויך עס נישט זאל מען עס אויסלעשן. יעצט פארשטייט זיך דאס נאר אויף צו קאכן אום יום טוב, זאל מען די געז, די האט פלעיט אויך איבער לאזן אויף שבת, טאר מען נישט ארויף לייגן פאר מ'האט אנגעצינדן די האט פלעיט און כדי מ'זאל ס'זאל זיך קאכן אום שבת, ווייל שבת טאר מען נישט ארויף לייגן אפילו די האט פלעיט איז אויסגעלאשן ווען די ווייסט אז דארט איז דא א האט פלעיט, נאר דאס וואס מ'מעג קאכן פון יום טוב אויף שבת דאס קענסטו ארויף לייגן אפילו ווען די האט פלעיט איז אנגעצינדן. אבער למעשה מען דארף וויסן מען דארף אויסלעשן די אלע האט פלעיטס, מען דארף דאס אלעס נעמען קער פון ווייל ס'איז דריי טאג יום טוב, זייער אסאך ימים טובים איז געווען דיזעסטערעס, ס'איז דא נעבעך א גאנצע משפחה פון האט פלעיטס זענען געשטארבן זעקס אדער זיבן מענטשן, און רבותי אונז דארף מען לעבן נישט שטארבן, דוד המלך בעט לא אמות כי אחיה. נאכדעם דארף מען וויסן, ס'קומט אזא נאכט וואס יעדער איז אויף, איינער איז אויף צו זאגן תהילים, און איינער איז אויף ער לויפט נאך נאך קינדער. איך בעט קודם כל אז אלע שילן זאלן צושפארן די מקווה, ס'שטייט מען זאל גיין פאר אור הבוקר, נאכן עלות השחר, פארן נץ החמה, ס'ווערט געברענגט פון ר' נחמן אז די מקווה איז די העכסטע מקווה פון א גאנץ יאר, ווייל דאס איז די מקווה פון די חמשים שערי בינה. ס'איז דער פופציגסטער טאג, איז למעשה דארף מען זייער שטארק אובאכט געבן אז מען זאל עפענען די מקווה פופצן מינוט פארן עלות השחר, און ס'זאל שטיין דארטן דער רב און זאל משגיח זיין, און נאר דעמאלטס זאל מען לאזן זיך טובל'ען, און נאכדעם זאל מען עס גראד צושפארן, ווייל ס'גייען קומען מענטשן א גאנצן אינדערפרי, ווייל איינער איז אויף געווען, איינער איז נישט אויף געווען, ס'גייט זיין גרענד סענטרעל, דארף מען זייער אובאכט געבן ווייל אלע טירן זענען דאך אפן שבת און יום טוב. און נאכדעם זאל מען וויסן, ס'איז דא חברה וואס זיי גייען צו צו קינדער אין בית מדרש און אונטן און אויבן, ס'איז דא א פאליש, ס'איז דא א בעקיארד, זאלסט וויסן איין זאך, אויב דו קענסט אויף זיין מיט דיין קינד א גאנצע נאכט און זאגן, אדער נישט זאגן, זאג נישט, זיץ נאר אין שול, זאל ער זאגן, דעמאלטס ביסטו עס מחיוב צו טון, און טאמער נישט, זאלסטו אים אהיים נעמען שלאפן מיט דיר אינאיינעם, און תיקון ליל שבועות זאלסטו זאגן בייטאג, זאלסט זיכער נישט נעמען דיין קינד און אים ווארפן פאר פלייש פאר די חזירים שבועות ביינאכט. בפרט נאך שביעות פארט דער עולם אוועק צו רבי אהרן, צו דעם צו יענעם, מען פארט אויף פלארידע, ס'איז שוין נישט אזוי הארב צו עסן מעקדאנעלדס מיט מיט א ראול, מיט א העמבורגער סענדוויטש, ווייל ס'איז דאך שוין נישט פסח, פסח איז דא א איסור פון חמץ און א איסור פון נבילה, און פאר די איסור חמץ און נבילה האט מען נישט קיין מורא, וועט מען גיין יעצט האבן מורא פאר סתם נבילה? ס'איז א שרעק וואס ס'גייט פאר, רבותי, נאך שביעות קאלט מען מיך אפ, ס'איז דא חברה וואס זיי פארן אין האטעלס, זענען מחליפים נשותיהם. יעצט פסח האב איך אויך באקומען אזא קאל, איינער איז געפארן ער האט באצאלט גאר גרויס געלט פאר אים זיין ווייב מיט עפעס א קינד צו צוויי, און ער האט זיך אויפגעהויבן נאך צוויי טאג, אזוי ס'האט זיך גענדיגט די ערשטע צוויי טעג פסח, און ער איז אהיימגעקומען, פרעגט אים זיין טאטע פארוואס, זאגט ער טאטע, כ'האב מיך גע'עקלט וואס די אינגעלייט האבן דארט געטון. ווען איך בין נישט דארטן און איך בין נישט קעגן דעם, וואלט מען מיין ווייב אויך געהאט פאר א פילעגש. און דאס זענען די זאכן וואס דער עולם טוט און טריי טו פעיס ריאליטי. און נאכדעם דארף איך מודיע זיין דעם עולם, ס'איז דא וואס זיי מיינען אז מ'מאכט אן עירוב תבשילין, מעג מען קאכן שבת. זיי כאפן נישט אז דאס מעג מען נאר קאכן יום טוב צוצוגרייטן אויף שבת. טאפס. ס'געווען איינער האט צוגעשטעלט געהעריג, די פרוי האט צוגעשטעלט געהעריג א טאפ מיט געקעכעכץ. דאס זענען די נישט געלערנטע מיידלעך, מ'האט דאך נישט געטארט מיט זיי לערנען. און בעסער געזאגט, מ'האט זיי דאך געדארפט געבן טערעפי. זיי האבן שוין געוואוסט אלס מיידל וויאזוי נחמיה'ס ערווה זעהט אויס, זיי האבן שוין געפילט אויך. סאו, מ'דארף מסביר זיין פאר די אידישע טאכטער, שבת טאר מען נישט קאכן אפילו ס'איז דא א עירוב תבשיל. איינער האט פאר צוויי דריי יאר צוריק געקאכט.

צו יעצט יעדע טאטע זאל וויסן פון זיינע קינדער צו זיי האבן דרייווער לייסענס צו זיי האבן א קאר געדינגען ווייל מיר האבן דערציילט אסאך בחורים אז איין טאג שבת קענען זיי נאך אויסהאלטן נישט צו דרייווען נישט צו רייכערן, רייכערן מעג מען דאך יום טוב אויך דער וואס רייכערט, אבער דאס נישט דרייווען קענען זיי נישט אויסהאלטן דריי טאג, און שבת דרייווט מען שוין איבעראל, סאו טריי טו בי אן טאפ אוו יור טשיילד, זעהן מיט וועם ער חבר'ט זיך און וואס ער טוט. יעצט איז דא די געפאקטע בתי מדרשים, מען שטופט זיך, מען רייבט זיך איינער אין צווייטן, ס'איז א שרעק. איך האלט אז די אלע וואס זיי דאווענען אין די גרויסע בתי מדרשים קומען ארויס פגועים, יעדעס יאר מאכט זיך אירע פגועים און די בחורים קומען פארציילן שטילערהייט און זיי זאגן זיי האבן נישט געוואוסט וויאזוי יענעם פטור צו ווערן, אז יענער שטופט זיך אריין דעם ערווה אין דיר, דריי דיך אויס און זאג אים הויעך אנטשולדיגט. איך בין נישט דיין סעקס פארטנער, וועסטו שוין זען אז ער וועט דאס נישט טון מער, איך האב נישט קיין מורא. און פארשטייט זיך אין די געשטאפטע מקווה'ס איז זיכער נישט קיין פלאץ צו גיין. יעצט דאס וואס רבי נחמן זאגט אז דאס איז מקווה נו"ן און ס'איז גרויסע זאכן, דאס איז געווען אפשר אין זיין צייט, איך בין נישט מחולק אויף אים, אבער נישט אין א מקווה ווי מ'וועט דיך מאלעסטן, ביקאוז דעמאלטס יו וואלדנט סי די ענד אוו איט, ס'איז דא חברה וואס זיי קאלן אפ זאלסט נישט טשעפען מיט רבי נחמן זאג נישט וואס דו זאגסט ווייל ווייל ווייל, זאג איך יענעם הער מיך אויס. ס'איז דא א רבי נחמן און ס'איז דא פאר רבי נחמן, ס'איז דא א תורה און די תורה זאגט אז מען דארף זיין אפגעהיטן און אז מען פארט אויף אומאן און מען קען נישט זיין אפגעהיטן ווייל מען לויפט נאך נאך אלע קינדער, איך ווייס ווען איך האב געבויעט די מקווה דארטן האב איך געשטעלט גוים משגיחים, מ'האט נישט געלאזט קיינעם פעניען און עם כל זה איז געווען זייער צאמגעשטיפט, זאגט דער פסוק ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אלקיך ועושה, זאלסט נישט אנקומען מיט די מצבה, דער רבי האט געזאגט ווער עס וועט קומען מצבה, לא תקים לך מצבה, פארוואס ווייל אשר שנא ה' אלקיך ווייל מען טוט דארט זאכן וואס דער אייבערשטער האט פיינט, זאגט דער רש"י אהובה היתה בימי אבות, ביי דיין טאטענס צייט איז עס געווען געליבט ביים אייבערשטן, אזוי זענען געקומען אידן זיי האבן זיך מוסר נפש געווען פאר ר' נחמן מיט זיין תורה, מיט קדושה, מיט טהרה, האט דאס דער אייבערשטער זייער ליב געהאט, ועכשיו שנא, יעצט האט ער עס פיינט. איינער זאגט, איצט רעדסטו אויף ר' נחמן אין דרך, כ'רעד נישט אויף ר' נחמן, כ'רעד אויפן מקום וואו ר' נחמן ליגט, מען נעמט קינדער פון זיבן יאר, מען זאל, ער זאגט אז ר' נחמן האט געזאגט אז ווער ס'וועט קומען פאר די זיבן יאר וועט גיין אונטער די חופה מיט א ווייס קלייד, איך קען איינעם ס'איז געווען פאר די זיבן יאר און היינט איז ער א רועה זונות ערשטע דרגא. ער זאגט מען האט אים מאלעסטעט אין ירושלים אין זשופניק סאו קומט נישט אן מיט די אלע זאכן אונז זעמער שוין זאט פון דעם אזוי האט מען אראפגעפירט אין די צייטן פון כת ש"ץ און אזוי האט מען אראפגעפירט אסאך אידן אין אסאך צייטן אונז וויל מיר שוין דאס נישט הערן אונזער הייליגע רבי האט געזאגט די דברי יואל אז דער דרך הבעל שם איז נשתכח. מען האט דאך געזוכט אויף דעם איד ווי מען זאגט אים צו באגראבן, זענען זיי געקומען די פני הדור פון סאטמאר און זיי האבן געזאגט דעם רבי'ן, רבי ווי קענסטו זאגן אזא זאך, ס'איז דא מענטשן זיי זאגן דער אור שבעת הימים וועט זיין ביז משיח קומט און עה אן דעם וועט משיח נישט קענען קומען, אזוי האבן זיי געזאגט פארן רבי'ן, און דער רבי זאל שוין צוריק ציען ווייל די וועלט איז אויס. וויץ. האט דער רבי געברענגט א בריוו פון רבי אהרן סטרעטשעלער וואס ער ברענגט דארטן אין זיין ספר אין די הקדמה אז דער דרך הבעל שם איז אראפגעקומען נאר אויף הונדערט און פופציג יאר. האט דער רבי זיי געענטפערט זייער זיס, די אלע וואס זענען ברוגז אויף מיר, זאגט זיי זאלן גיין צו רבי אהרן סטרעטשעלער, ער איז געווען א פריעריגער, רבי אהרן סטרעטשעלער איז געווען פון די גרויסע חסידים ביים הייליגן תניא. און ער האט עס געשריבן, נישט אונז שרייבן מיר עס. האט זיך עס אביסל אפגעשטילט, ווייל באמת דער רבי האט אמאל געזאגט פאר איינעם, ס'איז געקומען דער סקווערער רבי, ר' יעקב יוסף ז"ל זכר צדיק לברכה, און האט געזאגט פאר אים, דו טרויסט דיר זיך צו זאגן אזאנס אויפן בעל שם? זאגט ער, לאמיך דיר עפעס זאגן, איר ווייסט וואס איז געווען דער דרך הבעל שם? זאגט ער, יא, ער האט אויסגערעכנט אפאר חומרה'לעך וואס טשערנאביל האט געהאט. זאגט ער, אינטערעסאנט, דא איז געווען א רב אפאר וואכן צוריק, כ'האב אים געפרעגט, איר ווייסט וואס איז דער דרך הבעל שם? האט ער אויסגערעכנט דריי אנדערע חומרה'לעך. וואס ביי זיי אין חסידישן הויף האט מען געהאט, און נאכדעם גייט ער אט זאגט דער רבי געווען דא א דריטער, איך האב אזוי אויסגעפרעגט יעדן איינעם פונקטליך, און יעדער האט געזאגט אן אייגענע זאך וואס דאס איז, נאכדעם איז געקומען רבנים זיי האבן געזאגט פונקטליך וואס איז געווען דער דרך הבעל שם ווייסט מען נישט, הא, האבן זיי שוין אנגעהויבן מודה צו זיין אז מען ווייסט נישט, האט דער רבי צוזאמגעשטעלט די אלע זאגט ער אזוי, איינער האט דריי חומרה'לעך וואס דער בעל שם האט געמאכט, איינער זאגט אז ער האט איינגעפירט הודו לה' כי טוב ערב שבת, און דער אנדערער זאגט דאס און יענץ און יענץ, און אנדערע זענען שוין מודה אז זיי ווייסן.

דער אייבערשטער צווינגט זיי אז מ אז מען זאל דאס קינד מאכן פאר א קינד, און נאכדעם וועט ער שוין מיט די שוטים זיך אפרעכענען. די זעלבע אויכעט, דער דרך הבעל שם איז נישט די פראבלעם, אונזערע מוחות זענען נישט גענוג גרויס צו דעם, און מ'איז געגאנגען און מען האט גענומען און מען האט פארדרייט דעם דרך הבעל שם. מען האט פארדרייט אז די היינטיגע רעבעס זענען דער בעל שם אליינס, אז א איד למשל ווי דער סקווערער רבי וואס ער לאזט פארברענען מענטשן, ער האט נישט קיין שום געפיל פאר קיין שום מענטש, אן אכזר, א רשע וואס די וועלט האט עס נישט געהאט פון א מנהיג חוץ אין סטאלינס צייט סטאלין און טאמער רעדט מען אויף אים יוי דער קוקו וועט דיך טרעפן ס'וועט דיך גארנישט טרעפן איך האלט א גאנץ סקווער דארף זאגן רעבע עד כאן פארשטייסט דאס איז דער דרך הבעל שם די זעלבע אויך מען פארט אויף אומאן אומאן איז די גרעסטע מקום סכנה איך זאג ענק שוין לאנג נאכאמאל און נאכאמאל איך פלעג דארטן ארבעטן חדשים מיט יארן דער גבאי ישראל מאיר גבאי איז געווען דער גרעסטער זנאי ארומגעלאפן מיט אלע שיקסעס און איך האב עס פארציילט פאר רבי יעקב מאיר שלעכטער וועכטער וועכטער. איך האב עס פארציילט פאר זיין ווייב, איך הער זיין ווייב האט אים שוין גע'גט, ער איז היינט א גרוש. רבי יעקב מאיר האט געזאגט צו דעם ראובן יששכר ער מעג פארן, ער וועט האבן סייעתא דשמיא, ער האט טאקע געהאט, זיין סייעתא דשמיא איז ער זאל כאפן שיקסעס, און ער האט זיי געכאפט, ס'האט נאר געקאסט אפאר טאלער, דאס איז געווען אונזער געלט, דאס איז וואס דא איז פארגעקומען די גאנצע צייט, און איך האב עס צוגעקוקט און ס'האט מיר וויי געטון. דער חיה פייוויש מענדלאטשקאוואטשקעוויטש מענדלאוויטש. ער האט מוסדות אין בארדיטשוב. די יונגלעך פלעגן גיין צו די מיידלעך ביינאכט ס'איז געווען א בנות שרה סאשע מיט א בית לוי יצחק, זיי זענען רוסישע, זיי פלעגן זיך טרעפן ביינאכט, האב איך געזאגט פייוויש איינס מוזטו צושפארן, האט צוגעשפארט די יונגלעך, די מיידלעך איז גוט געווען, און נאכדעם האט ער זיי אהער געברענגט אויף אמעריקע, מען האט מיט זיי מזנה געווען. סאו איז דען דער פשט אז די דרך הבעל שם טויג נישט? די שקצים האבן זיך גענומען רייטן אויפן דרך הבעל שם, און איינער מוז מעורר זיין דעם עולם אז ס'איז ראנג. און זעט אויס אז דער אייבערשטער האט מיך אויסגעוועלט פאר דעם גרויסן שלעפער וואס איך זאל טון די מיני ארבעט, נאר אויב דאס וויל דער אייבערשטער טו איך עס בחפץ לב, סאו לאמיר נישט פארקריכן נאכאמאל, דעי שיקן די קינדער צו די רעבעס, דעי שיקן די קינדער אליינס, און אפילו ווען דו שיקסט אין בית מדרש און דו ביסט אינדערהיים דו פופסט, דעס איז נישט קיין וועג. גיי דאווענען אין א קליין בית מדרש וואו קיינער קען דיך נישט און דו קענסט נישט קיינעם און דו האסט א זיץ פלאץ, נישט די רעבישע זאכן, אונטער די רעבישע זאכן ליגט אסאך זנות און שפיכת דמים מיט רציחה, מען האלט אין איין כאפן אין ארץ ישראל, כ'וועל רעדן אויפן. אויפן האטליין שפעטער, איך האב די נעמען פון אלע, איך לייג ארויף די נעמען ווייל איך באקום די נעמען, איך האב נישט קיין מורא פון משבש תהליכי חקירה, אבער נישט יעדער איינער האט די נעמען, אפילו די צייטונג שרייבט נישט די נעמען, קען זיין ווייל זיי טארן. איז בקיצור מיר האלטן אזוי, משגיח נאמבער וואן, משגיח נאמבער טו, און משגיח נאמבער טרי. איין משגיח האט מען שוין איינגעזעצט, האט זיך שוין מודה געווען, און דער צווייטער משגיח. האט געדינגען א האטעל ער מיט זיין ווייב מיט די קינדער און פון האטעל איז ער אנטלאפן און ער זאגט ער איז געקומען דא מאכן געלט אין אמעריקע פאר די ישיבה און דער דריטער איז אנטלאפן אויף פראנקרייך יעצט דער וואס איז אנטלאפן דא אויף אמעריקע דער הייסט פאפענהיים, דאס איז פון די חשובסטע משפחה פאפענהיים, האב ענק שוין געזאגט, דער פאפענהיים האט א שוועגערין, זיי זענען ריכטיגע תולדות אהרן, שומר אמונים איך ווייס פונקטליך, און מ'האט זי אלס מיידל גערעיפט, דער אייגענער ברודער האט מיט איר געוואוינט יאהרן, דארטן אין מאה שערים לעך, דארטן וואו די סקרינקען וואוינען, און זי האט חתונה געהאט, ס'איז נישט געווען קיין גוטער טאג, זי האט געברענגט אפאר קינדער אויף די וועלט, איז געקומען אין אמעריקע פאר העלפ, אפשר וועט מען דא קענען העלפן, לסוף איז מ'האט זיך גע'גט, איבערגעלאזט א שטוב מיט קינדער אויף. אמעריקע. און זארגן מיר זיך אז ס'איז דא אין כ'ווייס וועלכע עק וועלט אין איראן איז נאך דא אפאר אידן וואס מ'דארף זיי העלפן. מ'האט אין יעדע צווייטע שטוב וועם מ'דארף העלפן. מ'האט אפגעסטראשעט די וויקטעמס זענען געקומען פאראויס עניוועי. כ'האב געוואוסט ס'וועט דורכברעכן. כ'האב געוואוסט מ'עט האקן כסדר נאך א לאך אויפן זעלבן פלאץ און נאך א לאך אויפן זעלבן פלאץ און נאך א לאך אויפן זעלבן פלאץ. וואן דעי וועט עס ווערן א ריאליטי. און די זעלבע אויך מיט די טעכטער. מ'דארף זייער וואטשן. זיי האבן פרענדס. די עלטערע מיידלעך האבן שוין קלוגע פרענדס, זיי ארבעטן שוין, זיי ווייסן שוין טו מאטש, קומט אזא יום טוב, בחורים פייפן זיי נאך, ס'איז דא דא א פלאץ אין גרינפוינט וואו ס'איז דא, מ'גייט אויפן באורדוואק שפאצירן, דארטן טרעפן זיך די יונגלעך מיט די מיידלעך, ס'איז א שרעק וואס דארט גייט פאר, און ביז אהין איז אויך דא עטליכע פלעצער וואו מ'טרעפט זיך. רבותי, עז לאנג עז יו קען סטיל בי אין טשארדזש אן יור טשילדרען, טעיק טשארדזש, ווייל ווען דו עסט נישט קענען, און דיינע קינדער וועלן זיין אין טשארדזש אויף דיר, דעמאלטס וועסטו וויינען ביינאכט, עסט דורכנעצן דעם קישן, עסט נישט וויסן וויאזוי קריכט מען ארויס פון די מגיפה. דארפסט דאס מסביר זיין פאר דיין טאכטער, דער בחור וויל דיך נישט, ער האלט אפילו נישט ביי חתונה האבן, ער וויל נאך צען יאר מאכן א גוד טיים, ער וויל נאר כאפן נעבעך אזעלכע אומשולדיגע נארעלעך אזוי ווי דיין טאכטער וואס זי לאזט זיך, סאו פארוואס זאלסטו דיך לאזן פון אים? וויי שוד יו דו דעט? ביסט זייער איגער חתונה צו האבן? קום אהיים זאג טאטע איך וויל א שידוך ביז פיר וואכן על טהרת הקודש. וועל דיר וועמען דו ווילסט, נעם דעם גרעסטן באם, נאר זאלסט חתונה האבן על טהרת הקודש. ווייל אפאר טעג נאך די חתונה יו סעטל דאון, די בלוט קאכט שוין נישט אזוי, דו זעהסט ס'איז גארנישט אזא פיינע תאווה, ס'איז א תאווה וואס דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט מען זאל האבן קינדער, איטס נאט סאו אינדזשאיעבל איטס נאט סאו טעמפטינג ווען מ'מוז פיטערן א ווייב און נישט נאר די עסן מוז מען זי פיטערן נאר אלע אירע משוגעת'ן מוז מען מיטארבעטן דו מוזט ווערן א נייער מענטש יעצט איך מיין נישט חלילה צו בלעימען די ווייבער איך זאג אייביג אז ווען א מענטש גייט חתונה האבן איך פלעג האבן א שיעור פאר יונגעלייט פאר חתנים יונגעלייט פלעג איך אלץ זאגן יעצט גייסטו חתונה האבן זאלסטו וויסן גייסט חתונה האבן מיט זיבעצן ווייבער מען קען דיר זאגן ביסט משוגע כ'גיי נעמען איין פרוי זאג איך ניין ס'איז איין פרוי וואס איז כפול זיבעצן. ס'איז אזוי ווען זי איז א כלה האט זי איין צורה און זי האט אן אנדערע מין שאיפה אין לעבן ווען זי האט שוין חתונה. עס איז שוין אן אנדערע פרוי. נאכדעם וואס זי הייבט אן צו באקומען איר וועסט, ווערט זי א נייע פרוי. ס'איז גארנישט די זעלבע. זי ווערט אבריה כבדים עליה, זי פילט זיך נישט גוט און זי קען ברעכן. און זי ווערט אינגאנצן אנגעווייטיגט און זי קען זיך נאך נעמען ברעכן. און זי, זי, ס'איז אן אנדערע פרוי. זי ווערט דעפרעסט. נאכדעם אז דער אייבישטער העלפט אז ס'גייט שוין דורך די וועסט און זי ווערט שוין ווי מ'זאגט ריין, אוי דעמאלטס איז עס נאך א ווייב, ס'איז א אנדערע ווייב אינגאנצן, דו מיינסט דו נעמסט איין ווייב, דו נעמסט איין ווייב כפול זיבעצן וואס יעדעס מאל איז אן אנדערע זאך, נאכדעם הייבט זי אן צו ווערן שוואנגער, נעמט זי זיך ברעכן, נאכדעם הייבט זי אן צו שרייען למה זה אנכי וואס האט מיר דאס אויסגעפעלט ביי מיין טאטן אין וויינגארטן איז מיר בעסער געווען. און נאכדעם הייבט עס אן ארויפצופאלן אויפן מאן וואס ס'וועט זיין, ס'גייט קומען א בעיבי, און טאמער ס'וועט זיין א סעזעריען, און טאמער ס'וועט נישט זיין צו געזונט, און טאמער נישט, און טאמער, און טאמער, און טאמער, און טאמער. ס'הייבט זיך אן פילאסעפי, און אזוי ציט זיך עס די גאנצע צייט. נאכדעם ווען מ'האט שוין די בעיבי, און טאמער ס'איז געווען א סעזעריען, הייבט זיך אן א מעשה, און נאכדעם דארף מען אנהייבן צו נורסן, מ'דארף אויפשטיין אינמיטן די נאכט, דער מאן קען נישט געבן קיין באטל ווייל זי דארף זייגן, ס'ווערט א מחיה. נאכדעם אז דער אייבערשטער העלפט מען גייט שוין דורך די צייט און זי האט שוין די בעיבי, די בעיבי הייבט שוין אן צו וואקסן, ס'איז שוין דא וועם צו קישן, ס'איז שוין א מחיה, מען פארגעסט אלע צרות, מען פארגעסט מען האט געשוואוירן אז מען וועט מער נישט זיך באהעפטן מיטן מאן ווייל מען וויל נישט האבן א בעיבי, און אלל אוו א סאדען גייט מען ווייטער, מען גייט צו די מקווה און. מען מאכט נאך א בעיבי, עט ליסט מען טרייעט צו מאכן, און טאמער קען מען נישט מיינט מען שוין אוי כ'וועל נאר האבן איין קינד און כ'וועל שטארבן אזוי, אזוי גייט די גאנצע לעבן, דו נעמסט זיבעצן ווייבער, נאכדעם וואס ס'הייבט זיך אן אז זי פארלירט שוין די וועסט, די פיריעד, זי ווערט זייער דיפרעסט ווייל זי פילט שוין, די גאנצע זאך פון א פרוי איז דאך נאר אז זי האט א וועסט, זי קען געבוירן קינדער, אז זי האט שוין נישט דאס נישט וואס איז פילט זי וואס איז, וואס ביסטו ווערט, דו ווייסט וואס דו ביסט ווערט, ביסט געווען א אידישע טאכטער, דו האסט דיך איינגעהאלטן פארן אייבערשטן, האסט געטון נאר פארן אייבערשטנ'ס וועגן, האסט דיך איינגעהאלטן א האלבן חודש, האסט געטון וואס דו דארפסט, האסט געמאכט בדיקות, ביסט געגאנגען אין מקווה, ביסט געווען א פארטנער פאר דיין מאן, און דו האסט געברענגט קינדערלעך אויף די וועלט, און אפילו חלילה איז דא אמאל א פרוי וואס איז אן עקרה וואס האט נישט געברענגט קינדער אויף די וועלט, ווערט אבער אויך באשאפן פון דעם קינדער אויף יענע וועלט, סאו דו ביסט זייער אסאך ווערט, דאונט טינק אז נישט. דו האסט אוועקגעגעבן פארן אייבערשטן דאס בעסטע פון דיר, איז למעשה ווערט זי אביסל דעפרעסט, זי גייט שוין נישט האבן קיין וועסט, די וועסט איז אויך א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא איין מימרא אין די גמרא איז ר' מאיר און איין מימרא איז רבי עקיבא זאגט עס, דאס איז א מדרש, פארוואס האט דער אייבערשטער געזאגט אז א נידה זאל זיך פורש זיין פון איר מאן די גאנצע צייט? כדי ער זאל נישט ווערן אזוי צוגעוואוינט און ס'זאל זיך נאכדעם פארעקלען די גאנצע זאך. האט דער אייבערשטער געזאגט איך וועל דיר געבן א צייט ווען דו מעגסט און ווען דו טארסט נישט, זאגן זיי ביידע דעם לשון כדי שתהא חביבה על בעלה כיום כניסתה לחופה, זאלן זיך אזוי ליב האבן אזוי ווי דעם טאג וואס זיי זענען אריין אונטער די חופה, סא דאס איז אן אפ ענד דאון סיטועשאן מיט זיבעצן ווייבער בעיסיקלי. ס'איז דא וואס האבן מער ווי זיבעצן, ס'איז דא וואס האבן דאס אויך נישט, ס'איז דא פרויען וואס נעמען לייף אנדערש, אבער וואטעווער איט איז, דיס איז וואט יור אין פאר, און נאכדעם טאמער מאכט זיך נאך אז א קינד איז נישט געלונגען, צו ס'איז דא א מאנגעלויד קינד, צו ס'איז דא אן אנדערע קינד, און מ'לויפט זוכען היתרים צום רב אוי איך זאל נישט מוזן מער האבן קיין קינדער, דאס פאלט דיר נישט ביי, ס'שטייט אל תאמר זאלסט נישט זאגן לכשאפנה ווען כ'על האבן צייט אשנה וועל איך מיך זעצן לערנען ווייל שמא לא תפנה קען זיין דו'סט קיינמאל נישט האבן קיין צייט. איז דא זייער א שיין ווארט פון מהר"ל, וואס הייסט שמא לא תפנה, קען זיין דער אייבערשטער וויל דיין תורה ווען דו האסט נישט קיין צייט, דער אייבערשטער וויל זען ווי דו גזל'סט אוועק פינעף מינוט פאר אים, פינעף מינוט וויל ער א טאג, דאס הייסט שמא לא תפנה, און זעלבע דא אויכעט, דו כאפסט נישט אז דער אייבערשטער וויל דו זאלסט ברענגען אלע מינע קינדער און ער טראסט דיר, א מאנגעלויד, און אז דו וועסט עס קענען אויפברענגען טו די בעסט וויפיל דיינע כשרונות זענען, און די אלע נשמות גייען דורך, זיי מוזן אראפ קומען. דער אייבערשטער האט א ריזען פארוואס ער באשאפט זיי, איז למעשה דו ווילסט זיין קלוגער פונעם אייבערשטן, ווייסט וואס כ'וועל דיר זאגן אייבערשטער עס קומט דאך נאר וועגן דעם ווייל איך בין שוין געווארן עלטער איז במילא וויל איך שוין נישט קיין קינדער, ליטל דו יו נאו אז מיט א קינד וואס איז שוין געבוירן קען מען מיטמאכן אסאך מער צרות, און אלסא ליטל דו יו נאו אז דאס האט נישט צוטון מיט עלטער, איך קען מענטשן וואס האבן דזשאסט חתונה געהאט און זיי האבן א מאנגעלויד קינד. ס'איז דא א באשעפער וואס ער פירט די וועלט, אונז זאג מיר ראש השנה ביים דאווענען, מלוך על כל העולם כולו בכבודך, דער אייבערשטער קעניגט אויף די גאנצע וועלט מיט זיין כבוד, ער ווייסט פאר וועמען מען דארף געבן און וואס מען דארף געבן, רעד דיר נישט איין אז ווייל דו ביסט עלטער איז במילא איז וואס, עס קען חלילה דער אייבערשטער דיר נישט געבן געזונטע קינדער, האסט דאך געהאט פיר קינדער נאך דעם מאנגעלויד און זיי זענען אלע געווען געזונט, וואס איז געשען? איז דאס דארף א מענטש וויסן, דער אייבערשטער געבט אים קינדער אפצוהיטן, ברוך שמסר עולמו לשומרים, דער אייבערשטער האט איבערגעגעבן זיין וועלט פאר שומרים, יעדער טאטע און יעדע מאמע איז א שומר און וואטשט דיינע קינדער, איך זאג ענק נאכאמאל, עטס ווייסט מיין פאליסי, ווען א טאטע דארף וואטשן די קינדער, די מאמע זאגט איך קען נישט יעצט אויפזיין, בין אויפגעווען, כ'האב צוגעשטעלט א יום טוב מיט אלעם, איך פיל מיך נישט אזוי גוט, און זי זאגט פארן מאן, נעם די קינדער אין שול. איז דער מאן דארף עס טוהן ווייל דו קענסט דאך נישט אויס איבערשטרענגען די פרוי, זי דארף דאך זיין א מאמע פאר קינדער, אבער זאלסט איין זאך געדענקען און דאס איז זייער וויכטיג, דעמאלטס ווען דו ביסט דער שומר אויף די קינדער ביסטו פטור פון צו דאווענען, טאמער דו דאווענסט אינעווענדיג און דו לאזט דאס קינד שפילן אינדרויסן איז דאס גאנצע דאווענען גארנישט ווערט, עס איז אזוי ווי זאלסט נעמען יעצט און זאלסט בלאזן שופר היינט, עס איז נישט קיין ראש השנה, עס איז אפילו נישט חודש אלול, איי ווען העסטו דאווענען? ווען דו העסט האבן צייט, ווען דו העסט אהיימקומען. אנשטאט זאלסט דאך גיין לייגן שלאפן נאכמיטאג שבת, וועסטו נעמען זיך דאווענען דעמאלס. איי ס'איז נישט דא קיין מנין? העי, ס'איז נישט עק וועלט. דו ביסט געווען ביזי, ביסט געווען טרוד. איך וויל פרעגן, וואס טוט א הצלה מענטש? ער לויפט ראטעווען א מענטש. וואו איז זיין דאווענען? אבער ווען ס'קומט צו פיקוח נפש, איז עס דוחה די גאנצע תורה. די תורה איז נאר געגעבן געווארן און די תורה רעדט נאר צו געזונטע און נארמאלע מענטשן. נישט פיזיקעל קראנק און נישט מענטל קראנק. א שוטה פטור פון אלע מצוות, מען דארף אים לערנען לא תעשה'ס אז ער זאל נישט טון וואס מען טאר נישט, אבער טאמער האט ער עס נעבעך געטון, צו וועם וועסטו רעדן, מיט וועם וועסטו איינטענה'ן, מיט א שוטה? יעצט האב איך געוואלט רעדן נאך זייער א וויכטיגע זאך, אמאל א מענטש, ער ווייסט נישט פארוואס ער איז געקומען, פון וואנען ער איז געקומען, ער פארט ערגעץ וויזיטן, עס קומט אים אונטער א גרויסע מצוה, אבער ער ווייסט קיינמאל נישט. וואו, וואס, ווער און ווען? איך האב געמאכט ברוך השם אסאך יארן מקוואות, איך בין שוין היינט נישט זיכער צו דער אייבערשטער האט געמיינט די מקוואות, צו ער האט געמיינט דעם שיעור פון הלכות נידה די די פאר וואכן. האט זיך ארויפגעארבעט דער שיעור פון הלכות נידה, איך האב געהאט פאריגע וואך איינער האט געזאגט א גאנצע דרשה, ער איז פון ענגלאנד, עס איז דא דריי שיעורים אין סטעמפארד היל, אין איינעם זיצט דארטן דער רב, דעם רב'ס איידעם, רב פאדעווע'ס איידעם, ער האט געמאכט א ספר פתחי שער אויף הלכות נידה, ער הייסט. הרב שלום פרידמאן. זיצן ביי זיין שיעור דריי אידן וואס זענען אלע אוו עידזש וואס זייערע ווייבער האבן שוין נישט קיין וועסט, אפשר איינער זיצט וואס די ווייב קען נאך אפשר האבן א וועסט, און נאכדעם איז דא נאך א שיעור אין סאטמאר דארטן דער דיין איז מגמגם, מגמגם מיינט ער קען נישט ענטפערן גראד, יא, ניין, ס'אסור, ס'מותר, און נאכדעם איז דא נאך א שיעור וואס איז דא דריי מענטשן און און ס'האבן חתונה, סטעמפארד היל, צווישן דריי און פיר הונדערט קאפלס יעדעס יאר, שטעל דיר פאר ווי מ'האלט, יענער רב שרייט איר ווייסט אליין נישט ווי גוט איר זאגט. נאכדעם איז זענען געגאנגען די סאטמארע חברה און זיי האבן זיך אויך אנערקענט אז ס'טויג נישט, דער מצב איז שרעקליך, און ס'איז געגאנגען מ'האט ארויסגעשטעלט א גרויסן מודעה אין דבר יום ביומו אז שלמה לייב וויינבערגער גייט פארלערנען יעדע נאכט, א שיעור אין הלכות נידה. יעצט, איך האב געזאגט אויפן האטליין, סאטמאר האט אויך נישט קיין געהעריגע מענטשן, וועם האבן זיי? זיי האבן דעם חזר, דעם שוויין וואס האט געטאטשט זיין שוועגערן, ער הייסט חזקאל טייטלבוים, דער חיה, דער שייגעץ. ער גייט פארלערנען הלכות נידה פאר יונגעלייט? דער פשט איז דאך, וועלכער יונגערמאן טראסט אים שוין אז ער אליין האלט נישט ביים עובר זיין אויף נידות? איך דענק ווען ער איז געווארן א חתן איז דער לאנדסבערגער רב, זיין שווער, האט געזאגט א מורא'דיגע דרשה, ווען ער איז געווארן א חתן האט ער געזאגט סימן שחורים ממוצע לבנים לבנים ממוצע שחורים וועמען ס'געווען די שווארצע מ'האט זיי גערופן די שווארצע. ער איז דאך אויך געווען א פאליטישן ערשט קלאסיג דער לאנדסבערגער, זאל ער רוען אין לעכטיגן גן עדן. ער האט אמאל געזאגט אז די פאפא מקווה איז א פסל'ע מקווה, געקומען איינער א פאפענער אינגערמאן איך ווייס ווער ער איז געווען שוין דעמאלטס איז געווען דעמאלטס איז געווען אינגערמאן שוין א עלטערע מענטש זאגט ער אים איך האב געוואלט פרעגן אזוי ווי איך בין א פאפא תלמיד האב געוואלט וויסן צו די מקווה איז טאקע פסול ווייל טאמער ס'איז פסול וויל איך עס נישט נוצן ווייל עס קען זיין דער פאפא רב קען נישט הלכות מקוואות און ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך אזוי האט ער געזאגט ער האט געוויסט דער פאפא רב איז א גאון עולם אין מקוואות נאר ער האט עס געזאגט גוט. זאגט דער לאנדסבערגער רב נע חס ושלום כ'האב נאר געזאגט ווייל מ'האט מיר געהייסן אזוי זאגן איך לעב דא פון די התאחדות אברכים מ'האט אים געגעבן א דאלער יעדער אינגערמאן האט געמוזט געבן א דאלער שטעל דיר פאר ווי ביליג ער האט זיך פארקויפט. די פלייש געשעפט פארקויפט זיך נאר פאר מיליאנען דאלער א יאר. די בוטשערס, ער פארקויפט זיך פאר א דאלער פון יעדן יונגערמאן. וואט א דזשאוק די גאנצע זאך. סאו ער האט גענומען אים פאר אן איידעם, דער לאנדסבערגער האט גענומען דעם טייטלבוים, חזקאל טייטלבוים פאר אן איידעם, און ער האט אנגעהויבן דעמאלטס זימן שחורים, מוצא לבנים, לבנים מצא שחורים, דער רבי האט אנגעגרייט ווייסע ערליכע אינגעלייט קומען די שווארצע זיי דרייען איבער, דיין איידעם איז אויך געווען דעמאלטס שווארץ יעצט איז ער שוין ווייס און דו ביסט אויך געווען זימן שחורים ומצא לבנים, און די שוועגערין וואס ער האט געכאפט איז אויכעט מסתם ווייס, זי איז אין זיין עלטער, זי איז דזשאסט א פיו יערס יאנגער, און ווי זענען די רבנים מ'זאל מוחה זיין? רבנים קאלן מיך אפ זאלסט שוין אויפהערן צו רעדן פון אים, האט ער געטאטשט די. זיי קענען דאס ווייבל ביים ערשטן נאמען אויכעט, ווייל ס'איז געווען גביית עדות, מ'האט געוואלט וויסן צו זי איז מותר צו אסור לבעלה, האט מען געזאגט מותר לבעלה איז זי, ווייל ס'איז געווען אן אונס, אבער רחמנא לצלן, און אלעס מעג מען צולאזן, ער לערנט פאר הלכות נידה אז מ'טאר נישט אנרירן א פרוי, נגיעה איז איסור דאורייתא, און וואס איז מיט ביאה ממש? אריינלייגן אריין אינעם אותו מקום רחמנא לצלן, עניוועי זעהט אויס אז סאטמאר האט עס דערהערט, כ'האב עס זייער שטארק געפייערט, און דאס אלעס איז געקומען נאכדעם וואס סרול האגער האט געהאט א מורא'דיגן דורכפאל, כ'ווייס שוין יעצט וועלכער די אינגערמאן איז אויכעט וואס האט אים געזאגט, איינער האט אים געזאגט נחום ראזענבערג איז א מנוול ער רעדט פון א קליטאריס מיט די אלע שמוציגע זאכן, ס'איז אן עבירה, מ'טאר עס נישט צולאזן. א שעה שפעטער קומט א אינגערמאן און זאגט כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט מען דארף מאכן אין די וואדזשיינא א בדיקה. שטעל דיר פאר וואס דא איז געשען, איך ווייס ווער די אינגערמאן איז אויך, מען האט מיר שוין געזאגט, היינט ווייס איך שוין אלעס. נאר ס'איז נישט קיין גרויסע חילוק, די אינגערמאן איז נישט שולדיג, סרול האגער המצרי מיט מאטעלע באטעלע איז שולדיג, פירט א גרויסע חסידישע קהילה און האט נישט נארמאלע אינגעלייט וואס זאלן לערנען מיט די מענטשן, איז נאך די גרויסע זאך וואס כ'האב פארפירט, האט זיך יעדער בארעכנט, עה, און וויאזוי ווייס איך ביי אונז איז בעסער? און ס'האט אנגעהויבן יעצט אין לונדון צו זיין א מאוומענט, און יעצט האט אנגעהויבן צו זיין א מאוומענט אין וויליאמסבורג. יעצט, מ'האט גענומען שלמה לייב וויינבערגער, ביי מיר איז שלמה לייב וויינבערגער די זעלבע מציאה ווי חזקאל טייטלבוים, ווייל, כ'וועל דיר זאגן די אמת, ער איז נאר גאר א קלענערע מציאה, ווייל ער איז נאר א ספק פון א משכב זכר, משכב זכר די גרעסטע נידריגסטע תאווה ביים הייליגן באשעפער, ווען חזקאל טייטלבוים שוואנגערט אן זיין שוועגערין און זיי האבן א בעיבי, איז עס א ממזר אבער ער איז, מ'איז מקיים מיט אים פריה ורביה, מיט א משכב זכר קענסטו נישט מקיים זיין גארנישט, און דער אייבערשטער האט עס פיינט. געהאט. איז במילא ווייס איך שוין נישט היינט ווער ס'שטייט אויפן שוואכערן מדריגה. חזקל טייטלבוים האט געטאטשט א פרוי. ס'איז א נארמאלע זאך, יעדער מענטש לויפט נאך נאך א פרוי. דער אייבערשטער האט אזוי געמאכט, ס'איז גזירת מלך אז א מענטש זאל נאכלויפן נאך א פרוי. דאס קען מען נישט טשענדזשען. פונקט ווי מען קען נישט טשענדזשען אז מען זאל זעהן מיט די פיס און מען זאל וואקן מיט די אויגן, קען מען דאס אויך נישט טשענדזשען. דאס האט דער אייבערשטער אזוי געמאכט. וועדער יו לייק איט אר נאט יו העוו טו קאמפליי וויט איט. אבער גיין אריינשטופן אין די מאטאר אריין? פוי, דאס איז גרויליג. איז למעשה איז אזוי, די איינציגע זאך איז אבער אפשר בעסער דער שלמה לייב וויינבערגער ווייל איך בין נישט זיכער ווער עס האט אריינגעשיקט דעם מאטאר פאר דזשאו דיענדזשעלאו. ער האט געזאגט ס'געווען צוויי ברידער, די באיערס קינדער, גרויסע גראבע בערד האבן זיי געהאט, און איינער האט מיך אין די מקווה כסדר יעדן פרייטאג געשטופט. ווייס נאכנישט ווער ס'איז. סאו ער איז א ספק משכב זכור, יעצט דארף מען מאכן א חקירה ווער ס'איז א גרעסערע מדריגה לגנאי, צי א ספק משכב זכור, צי איינער וואס האט געוואוינט מיט אן אשת איש, און דער וואס האט געוואוינט מיט אן אשת איש האט דאך א היתר ווייל ער זאגט די וואסערפילן האבן עס געמאכט אז ער זאל ווערן נתחמם, און פונקט איז געווען דארט זיין שוועגער און פונקט, קאם אן, סטאפ די נאנסענס, באט עניוועי מען דארף דאס מברר זיין. סאו צוביסלעך ווערן מיר אונז אלעס געוואויר ס'איז נישט דא קיין סודות. און דער חברה'מאן גייט איצט פארלערנען הלכות נידה. און נאך א זאך, שלמה לייב האט נישט חתונה געהאט אלע יארן. ער איז א בעל פרנסה, ער איז אלעס, פארוואס האט ער נישט חתונה? קען זיין ווייל ער איז געי? קען זיין מ'וועט יעצט מאכן דעם געזעץ אז מ'מעג חתונה האבן מיט געי, קען זיין ער האט אויך חתונה מיט א געי, ווער ווייסט? איך ווייס שוין היינט גארנישט. קען זיין ער ברויך נישט, קען זיין אין זיין מקווה האט ער גענוג בחורים, ער ברויך עס נישט. אבער ס'האט זיך געמאכט א מאוומענט, ער גייט אנהייבן פארצולערנען. נאר דער אמת איז איך בין נישט ברוגז אויף שלמה לייב ווייל אויב זלמן לייב פיליפ קען זיין א דיין אין סאטמאר און זיין ברודער וואס מ'האט אים ארויסגעווארפן אין שאפראן רעד הענדעד ווייל ער האט מכשיל געווען די תלמידים פון שאפראנער רב אז ער איז דער הויפט דיין ביי זאליקא'ס בית דין ווייס איך דאך שוין נישט ווייס איך שוין נישט ווער ס'איז גוט ווער ס'איז שלעכט כ'ווייס שוין גארנישט. און נאכדעם האט מען זשע כץ, זשע כץ איז אויכעט א דיין, ער פארט אין קעמפ, זשע כץ האט מכשיל געווען וואס אונז ווייסט מיר, צענדליגע קינדער אין קעמפ, און ס'האט זיך אנגעהויבן אין קעמפ, ס'האט זיך אויסגעלאזט אין קליימער, און חזקי' ראזענבערג האט געוויסט די אלע זאכן און ער האט מיטגעשפילט, ווייל איין טאג האט ער געכאפט דעם בחור און יענער יענעם בחור, און איין טאג פארקערט. סא היינט בין איך שוין נישט זיכער וועם מען מעג לאזן פארלערנען וועם נישט. אבער ס'האט זיך געמאכט א פיינע מאוומענט, און דער אינגערמאן האט אנגעהויבן אויסצוהערן וויאזוי מען דארף מאכן בדיקות און וויאזוי נישט, און איך האלט יעצט אז מען דארף נעמען די פרויען אויכעט, מען דארף נעמען פרויען און מען דארף זיי זאגן, מען דארף נעמען פרויען וואס זענען נאך אין די יארן וואס זיי האבן נאך די וסת און זיי ווייסן נאך אז. א מיידל און א ווייבל פייגערט נאך איר מאן ענד דער איז נאטינג ראנג, ווען ס'איז נישט אזוי איז א קראנקע און מען דארף זען אז זיי זאלן רעדן מיט די ווייבלעך און מען דארף זיי זען זאלן מסביר זיין די ווייבלעך און מען דארף זען זאלן זיי זאגן פונקטליך וויאזוי מען מאכט בדיקות. מען זאל נעמען א טעמפאן צו ווייזן אבער נישט מען זאל עס טוהן חלילה מיט א טעמפאן מען זאל עס טוהן מיט די אייגענע פינגער זי זאל ווייזן ווי אזוי מען שטופט אריין דעם פינגער און ווי אזוי מען דרייט עס ארום די וואדזשיינע. זאל נעמען איר צוויי פינגערס און זאל עס מאכן א רינדיגן לאך און מיט דעם זאל זי אריינלייגן די טעמפאן און זי זאל ווייזן וויאזוי מען דרייט עס שיין ארום און נאכדעם וועט עס די פרוי טוהן אויף די וועדזשיינא נישט מיטן טעמפאן נאר מיט איר פינגער. און מען דארף אויך זעהן אז ס'זאל זיין נארמאלע וואס זיי לערנען פאר.

ס'איז חזקת מסולקת דמים, איך וועל שוין רעדן אריכות וועגן דעם, מען קען עס נישט מאכן, זאגט דער חתם סופר, וועגן דעם קומט אויס אז ס'איז דא מענטשן וואס האבן קיינמאל נאכנישט געמאכט די בדיקה, ווייל דא האט זי געווארט, דא איז זי געווען בחזקת מסולקת דמים, דא אהער דא אהין, ווען איך האב פארגעלערנט האב איך קיינמאל דעם חתם סופר נישט געמענטשענט, אין מיין ספר יא, האב איך געזאגט דעם אינגערמאן הער אויס, די ערשטע דריי מאל וואס דו עסט וואינען, זאלסטו מאכן די בדיקה, איך האב נאך מער געזאגט, איך ווייס דאך וואס איז א צוהיצטער אינגערמאן, און אמאל דארפסטו האבן צוויי מאל א נאכט און דריי מאל א נאכט. און ווען דו ענדיגסט דארף זי אויכעט האבן נאכאמאל א נאכט, זאלסטו וויסן יעדעס מאל זאלסטו מאכן די בדיקה און דו עסט ווערן בחזקת ביסט נישט קיין רואה דם מחמת תשמיש, זאגט איך דארף נישט האבן זאלסט עס טון לכל הדעות און נאכדעם זאלסטו עס בכלל נישט קיינמאל טון ווייל די סוף עסטו פארגעסן אפילו ס'ווערט אויס חזקת מסולקת דמים צו ס'ווערט אויס מעוברת מינקת פארגעסט מען, סאו וואס ברויך איך דאס האבן, מאך וואן טו טרי ענד יור פינישד, און אלע רבנים האבן אנגעהויבן נאכצומאכן. איך זאג ביי די מקווה'ס אויכעט, אונז דארף מיר האבן פראקטישע מקווה'ס, ס'זאל זיך פירן אטאמאטיש, און ס'זאל זיין סיסטעמייזד, אז מ'זאל נישט ווארטן פונעם רב גארנישט, ווייל פון רב וועסטו נישט האבן גארנישט, די בעסטע וואס וועסט האבן פון אים, אז דיין זון העט זיך דרייען אין מקווה, העט ער אים אריינשטופן אין אחור, אזוי ווי איך האב אייך דערציילט פאר צוויי וואכן צוריק, ס'איז געווען דער. פון לאס אנדזשעלעס איז געווען דער דיימאן רב, ער האט געמופט אויף קיעפ סטריט, מען האט אים געבויעט א שול, און ער האט פונקט דעמאלטס געבויעט א מקווה, איז געגאנגען זיין זון און ער האט גערופן דארט א שכן א בחור און האט אים יעדן טאג געטון כל דבר אסור, האט אים געזאגט איך וועל דיך אויסלערנען וויאזוי מען בויעט א מקווה, און דער בחור האט נישט געהאט קיין שכל אים צו זאגן איך בין נישט אינטערעסירט, איך בין נישט קיין קאנטרעקטער, און דער סוף איז ער היינט אין בארא פארק און ער האט א בית מדרש און ער איז פון די שענסטע און די חשובסטע רבנים און ער האט אפגעהארגעט

פון די אלע מלחמות, צו האט ער געמיינט די מקווה'ס, צו די מקווה'ס אויך, ער האט געמיינט דאס יעצט פון די הלכות נידה, ווייל דאס איז די וויכטיגסטע פון אלע, מען דארף זיך מחזק זיין, און מען דארף מאכן זיכער אז ס'גייט א מחאה, א אינגערמאן זאל וויסן וואס צו טון און וואס נישט, און נאך א זאך, מען דארף אויכעט זעהן אז ס'זאל זיין וועמען צו פרעגן פיר און צוואנציג שעה, כ'האב שוין גערעדט וועגן דעם אסאך מאל, איך חזר עס נאר איבער. ס'דא אינגערמאן ער קומט אהיים פון די חתונה ס'איז שוין פֿיר פארטאגס און ס'האט זיך געמאכט עפעס א שאלה וואס טוט דער אינגערמאן ער האט נישט וועם צו פרעגן ווען ער איז אזא צדיק אביסעלע קלענער נאך פון יוסף הצדיק פאלט ער דורך ער געט זיך א היתר ס'איז גארנישט אז ער איז יוסף הצדיק ווארט ער ביז מארגן אבער נישט יעדער איז יוסף הצדיק. סאו דאס איז אונזער פראבלעם, אונז האמיר נישט צוגעשטעלט פארן עולם די ריכטיגע זאך וואס אונז דארפן מיר צושטעלן אז זיי זאלן קענען האלטן גרינג טהרה, די שווערע חלק דערפון איז אז ער מוז זיך פורש זיין מיט די אלע זאכן, דאס איז דא, אבער די גרינגע חלק וואס אז טאמער זי איז ריין און מען דארף נאר וויסן צו זי איז ריין צו נישט א רב דארף איר זאגן, דאס האמיר אונז נישט צוגעשטעלט ווייל די רב איז ביזי גנב'נען געלט, טרינקען אונזער בלוט, פרעסן אונזער פלייש און נישט געבן קיין שום. סערוויס פאר די קהילה. יעצט ס'גייט קומען זומער מען גייט פארן אין די קאנטריס, כ'זאג ענק נאכאמאל, עטס קענטס מיך קוואוטן, איך הייס נחום ראזענבערג, נײַן און נײַנציק פראצענט פון אלע זומער מקוואות זענען פול מיט חששות, און ערענסטע חששות. ווייל א גאנץ יאר ארבעטן זיי נישט, און ס'געשעהט זחילה ווייל ס'איז ליידיג די מקווה, ס'דא די פריזינג פון די אוטסייד פון די מקווה, איז טוט עס צאמענשטופן די וואנט. בפרט נאך טאמער ס'איז געמאכט אן אייזן בעטאן, ס'איז געווען א מקווה וואס איך פלעג עס באקוקן איבערקוקן יעדעס יאר, כ'האב שוין אויפגעהערט עס צו באקוקן צען יאר צוריק און מ'נוצט עס ווייטער, דער שטריק ביק ער האט עס געפירט, ס'איז געווען די קלויזענבורגער מקווה אויפן פארטי טו, ס'איז לעבן סאטמארע כולל, כ'דענק נישט וויאזוי ס'האט געהייסן, און ס'איז געווען געבויט אן אייזן בעטאן, ס'האט געליקט. געפלעגט אנקומען דער בהמה ביק, און ער האט גענומען אביסל וואטער פלאג און דאס ארויפגעלייגט, דאס שטעלט נישט אפ קיין לאך, דאס דארף מען אריינבארן אזוי ווי א ווי, א פארקערטע ווי, דערס א סיסטעם טו דיס מעדנעס, און וואס קערט ער זיך, ער האט געכאפט זיינע פאר טאלער און ער האט געהייסן א שיינער איד, און איצעלע פימפ האט אונז געגעבן צו עסן יעצט קטניות א גאנצן פסח, ס'האט דען איינער אמאל עפעס געזאגט וועגן דעם, די מילך איז גוט געווען, און וואו רבותי, די קאפי איז גוט געווען, א מחיה, דעטס אלל וויר וואריד אבאוט. געהערט. רוב מקווה'ס, איך זאג ענק באמת, איך בין מורא'דיג נתפעל, ס'איז דא דער, ער הייסט שוין דער הייליגער יסוד שביסוד, איז זיין זיידענ'ס יאהרצייט, ס'ווילער רבי, איך האב געזעהן זיין מקווה אין קאניאנגא, ס'איז געווען גאנץ גוט, איך זאג נישט אז נישט, מ'האט אביסל געפיקסט, אבער נישט דארט איז געווען די פראבלעם, פראבלעם איז אז ער נוצט די וואסער זאל אראפ קומען מיט א פי ווי סי פייפ וואס דאס איז נישט קאנעקטעד, ס'איז נישט קבוע, ווען ס'איז קבוע איז אויך נישט גוט, ס'ווענדט זיך צו אין חקקו ולבסוף קבעו צו קבעו ולבסוף חקקו. ס'איז נישט געווען קאנעקטעד, ער לייגט עס צו און ער נעמט אן דאס וואסער. זאג איך אים, דער פייפ האט חקיקות, קוקטס אריין. און ער האט עס שוין געטון אסאך יארן, אז ער וועט נישט גיין יעצט טוישן. איז במילא האט ער געזאגט ס'איז גוט אזוי. און אים האב איך זיך אפגעלאזט פון אים אויך. פארשטייסט? כ'האב געמיינט ס'וויל, ס'וויל, ס'וויל. און זיי האבן געזאגט ס'וויל מכון לשבתך עולמים, ס'וויל עס בלייבן ביז משיח. שור. אונז האמער א שווארצן אויך, אז וויל ער. א שווארצע אייניקל, מ'האמער אן אנדערען אייניקל ביי זיי. ס'איז גוט, אונז האמער גענוג. אבער דאס טוט מיר מורא'דיג וויי.

האב איך זיי געשיקט א מעסעדזש, איר זענט אוט אוו יור קאטען פיקען מיינד? וואס איך מאך פאר א מענער מקווה איז גוט פאר א פרויען מקווה? אקעי לאמיר זאגן די מענער מקווה איז פאר כלים אויך, טבילת כלים איז א דאורייסא, אבער ביי א פרוי מקווה דארף מען דאך מהדר זיין אויף אלע שיטות, איך האב זיי געשיקט א מעסעדזש, נעם אביסל סעמענט און טו ארויפגיסן, און נעם א לאנגע פייפ און צי עס ארויף, אזוי ווי איך טו איבעראל, גייטס קוקן נאך אלע מיינע מקווה'ס, א צינור? וואס א פראבלעם? כ'ווייס נישט צו זיי האבן גענומען די מענער מקווה'ס ווייל הער און הער איך זאגן אז ס'איז גאר געגאנגען ווידער אויף די פלאר. די לצים! נישט דא היינט צו וועם צו רעדן. און מ'רעדט נישט פון גרויס געלט און מ'רעדט וואס ווען ער טוט עס לכתחילה וואלט מען אלעס געקענט פאררעכטן. און עס האט נישט מיטן חרם ווייל דעמאלטס ווען ער האט מיך גערופן מיט זיבן אכט יאר צוריק איז נאך געווען פארן חרם. ס'איז געווען לפני מלך מלך בישראל. ס'איז סתם יעדער איז געבעבלט און געשמעבלט און געבעבלט. און נאכדעם אין די סאטמארע מקווה אין כולל קאנטרי האבן זיי נישט קיין בור פון מי גשמים, כ'האב ענק שוין געזאגט, מען לאזט אריין וואסער, ס'איז זיכער אז ס'איז פסול, אז ס'איז דא שאובין אונטער די טיילס, מען וואשט אויס, ס'איז א לצנות, און דער זלמן לייב פיליפס, דער דארף, ער זוכט נאך לייביש'נס אחור אים אריינצושטופן, זאגט ער ער קען נישט ארויספארן נאכדעם איך זאג אים איידער דו גייסט עס אנפילן, פאר ארויס אין קאנטרי און זיי עס בודק צו עס איז נישט זוחל צו עס קומט נישט אריין וואסער, זאגט ער צו א גאנצן ווינטער איז עס טרוקן, זאג איך אים אבער קענסט דאך ארויס פארן עס באקוקן, איך האב אים אמאל געזאגט איך וועל עס ארויס פארן גערן באקוקן איך האב נאר נישט די שליסל אריין צו גיין, וויל ער דאך נישט, דאך מורא מ'עט אים אויסכאפן, האט ער געזאגט ס'איז גוט אזוי אויכעט, פארשטייסט ס'איז אלץ. לצים. און ווער איז געווען דארטן איינער פון די משגיחים? חזקל טייטלבוים. ווער ווייסט צו נישט דארט האט ער געטראפן די שוועגערין. ער איז דער משגיח און אים טראסט מען. יעצט כ'האב געהאט אמאל פלעג איך זיין א משגיח כ'פלעג ארויספארן באקוקן אין אין ניו העמשיר כ'האב עס געפסלט כ'האב געזאגט ס'איז פסול נאכדעם וואס כ'האב עס אפאר יאר געטרייט צו פארעכטן איז געגאנגען דער רב רופט זיך רימניצער רבי און ער האט געזאגט ער ברויך מיך נישט מער און ער פייפט מיר אן געזונטערהייט סאו וועמען האסטו וויי געטון פאר די אידישע טאכטער? נאכדעם איז געווען א מקווה וואס כ'האב געטראפן, עס איז געווען אזוי, די מקווה אידענע עס איז אין ליבערטי, און די מקווה אידענע האט געזאגט די רב האט געזאגט מען זאל קיינעם נישט אריין לאזן, בין איך געגאנגען כ'האב איר שטארק איין געבעטן און זי האט מיך געלאזט, איך האב איר געזאגט איך קום נישט באקוקן איך דארף מיר נעמען א שאוער איך ארבעט דא שווער, זי האט מיך אריין געלאזט, און כ'האב געטראפן אז ס'האט א געהעריגן פילטער און איצעלע פומפ און די התאחדות האבן געגעבן אויף די מקווה א. הכשר וואס ביי אונזערע רבנים איז דאס געווען אפילו בדיעבד פסול, נאר ס'ברענגט אפאר טאלער, און ס'איז געווען פאוזן איז געווען דער רב, דער פון וואשינגטאן הייטס, ער איז שוין היינט מסתמא רעטייערט, ער איז געווען דער משגיח, זאג איך פאר איצעלע פומפ, פאר אונזערע פרויען געסטו אזא מקווה? זאגט ער נחום זאג פאר קיינעם נישט אויס, און איך האב יא אויסגעזאגט, א וואך שפעטער געשטאנען אין איד אז מ'האט עס ארויסגענומען, האסט ארויסגענומען האסט דאך שוין ארויסגענומען די מי גשמים, דאס איז די לצנות וואס דא גייט פאר, פאפט אויס דעם עולם אבער דער עולם פארשטייט נישט, ווען איך זאג אויף א מקווה ס'איז פסול איז פשט אז דו האסט עפעס פארראכטן איז עס כשר איז דאך אריינגעקומען מיט א פסול און אויסער דעם האט עס נישט די אלע זומער מקווה'ס האט עס נישט די געהעריגע באקוועמליכקייטן למשל איינער האט מיר פארציילט אז זיין ווייב איז געגאנגען אין די מקווה אין די קאנטרי ערגעץ און זי האט געפילט ווי ס'ווערט איר שלעכט ווייל די עירקאנדישאן האט נישט געארבעט פול בלעסט ס'איז געווען א ניינטי דעגרי טאג און זי איז שיער צוזאמגעפאלן און פון דעמאלטס האט זי אנגעהויבן צו ציטערן זי האט באקומען קודם זי האט געציטערט און האט זי באקומען א פאביע פון נישט צו גיין אין מקווה, האב איך געזאגט דעם אינגערמאן וואו ביסטו געווען זאלסט אויסהערן מיינע האטליין אלע יארן און זאלסט נעמען דיין ווייב אריין אדער אויף קרית יואל אדער צו די בני יואל אדער ביז מאנסי פלעצער וואו ס'איז דא מקווה'ס א גאנץ יאר, איך האב אויף זיי אויך גענוג פראבלעמס איך שלאג מיך אויך ארום מיט זיי אבער מען פאלגט, צוביסלעך פאלגט מען, ווען מענדעלע ראבער האט נישט געוואלט ארויסנעמען דעם וואנט האבן זיך אלע רבנים מיט מיר. זיי האבן געזאגט רבי נחום איר זענט גערעכט, זיי דער פראנט ראנער אונז גייען מיר אונטער אייך, און יעדער רב האט אים געהייסן עס ארויס נעמען נישט נעמט מען אראפ דעם הכשר, יעצט הער איך מענדעלע ראבער קריגט זיך ארום ווייל ער האט אויכעט די קראנקהייט ס'האט געקעטשט פון די וויזשניצער הויף, ר' מוישעלע האט געזאגט ער איז פאר גאט. איך זאג איך בין די רבי אזוי פלעגט ער פרעדיגן ער האט נישט געזאגט דאס ווארט פאר גאט נאר ער איז פאר אלע. און די זעלבע האט זיין זוהן מענדעלע דער פון ארץ ישראל די זעלבע קראנקהייט, אויפן מצה באקס איז דא א פיקטשער פון אים ער ביקט זיך צום גאט, אינדערפרי קומען אלע קינדער אריין אין חדר זאגט מען א גוט מארגען רבי, די רבי וואוינט פופציג מייל אוועק די רבי וואוינט אין בני ברק, דאס איז נעבעך די קראנקהייט, דאס ווערט אנגערופן אבימלך, דעמאלטס ווען דער סקווערער איז געפארן אויף ארץ ישראל מיט פערציג יאר צוריק און ער האט צוגענומען נעבעך דאס ווייב פון איינעם פון זיין שטעטל ווייל ער האט געלערנט ברסלבער ספרים, איז האבן זיי געשריבן די ברסלבער אין גאנץ ארץ ישראל ער איז אבימלך ער וויל זיין א מלך ס'האט אים אבער נישט געגאנגען אבער ס'איז אים יא געגאנגען די שקצים געווינען אלעס איז האט מענדעלע געזאגט יעצט מענדעלע ראבער אז ער האט נישט גענוג פאוער מ'געט אים נישט אפ גענוג כבוד ער האט נישט גענוג פאוער האב איך זיי געזאגט איך קען אים נישט בעקן אדער נישט נישט בעקן ווייל טאמער נעמט איבער שמעון זאב מייזעלס איז די זעלבע נואף מענדעלע געזינדיגט מיט זכרים און מיט גויטעס אין אמסטערדאם און שמעון זאב האט געזינדיגט דא מיט אשת איש נישט געקענט קומען זאגן אמאל וועגן די דרשה פון לולב און אתרוג זונטאג, ס'איז געשטאנען צעטלעך איבער עולם האט אויף אים געווארט, האט געמוזט איבערבעטן דאס ווייבל און זאגן אז ס'זאל נישט ארויסקומען, ווייל זי טענה'ט אז ער האט איר קיינמאל נאך נישט אנגערירט, ער איז נאך געזעסן נאקעט אין א האטעל אין בעט און ער האט איר געזאגט קום אריין אין צימער כ'וויל מיט דיר רעדן וועגן דיין מאן, אין די מינוט ווען זי איז אריינגעקומען איז האט זי עס געזען איז זי איז אנטלאפן, פארשטייסט? סאו וואס זאל איך בעקן דעם חזיר צו יענעם ס'איז שוין אלעס איינס, דעם רבי'ן שטול איז שוין נעבעך נעבעך איינגעזינקען ס'איז שוין נישט געבליבן גארנישט. האט דא אפאר אלטע אידן אבער זיי שטארבן אויס איינס נאך ס'אנדערע און נאמען שוין נישט זיין מער, נעבעך געלאזט צוואה מען זאל אים לייגן לעבן רבי אידל, אזא ווארעמער איד ווי רבי אידל האט ער געוואלט נעבעך ליגן, האט מען אים געלייגט לעבן איינעם אן א בעדינג סוט, עניוועי איז מענדעלע שרייט אז מען געט אים נישט אפ גענוג כבוד, כבוד דארף מען דיר געבן, דער ערשטער און דער פירסט רול וואס סאטמאר רב האט געמאכט אין זיין קהילה אז איך בין נישט מער ווי דער רב, פארהייליגטס מיך נישט, און אז עטס זעטס איך טו עפעס ראנג זאגטס מיר, רבי האט געזאגט כ'האב פיינט די נטורי קרתא. נאָר איך מוז זײ האָבן, װײַל זײ האַלטן מיך אין דער רעם, איך זאָל מיך נישט אַװעקדרײען. הײליק זאָל מען דיך מאַכן, װאָס? װײַל טאָמער װערסטו הײליק, איז דאָך פּשט, יעדער מעג מאַכן משכּבֿ-זכר און מע מעג פֿאָרן אױף אַמסטערדאַם. אַ יונגערמאַן קאָלט מיך אָפּ און ער װיל װיסן פּינקטלעך, פֿאַר װאָס איך רעד נאָך יעצט אױף מרדכי בן דעװיד. ער האָט דאָך תּשובֿה געטאָן. זאָג איך אים, איך ברויך נישט ער זאָל תּשובֿה טאָן. איך קען באַשטײן, ער זאָל װײַטער זינדיקן. ער קען אָבער נישט בלײַבן אַ סעלעבריטי, װאָס יעדער קוקט אױף אים אַרױף, װײַל דעמאָלט איז די פּשט, אַז אין די יונגע יאָרן מעג מען זײַן אַ חזיר, און אױף דער עלטער רעדט מען נישט אום שבת און מע לאָזט זיך אַראָפּ די פּאות. און מען דרייט זיך לעבן בעל מקובלים, רב מארגנשטערן און אנדערע, הער אויף מיט די נאנסענס. סאו מענדעלע וויל ווערן נישט נאר ער וויל ווערן אזוי ווי רבי אהרן, און רבי אהרן האט מען דאך געקאפעט און געשטויסן אלע יארן, ער וויל ווערן אזוי גרויס אז מען זאל גאר אים נאך האלטן דער צדיק הדור מיום היוולדו, און דאס קען מען אונז נישט צולאזן ווייל דעי חברה האבן געהארגעט דעם דרך הבעל פארטשע. יעצט די ביוב, די סעספולס האבן איבערגערינען, ר' שמעון ווייזט אונז, אזוי שטייט דארטן, דער אייבערשטער זאגט, כ'וועל לייגן פרש חגיכם על פניכם, דער אייבערשטער ברויך דאס נישט, ר' שמעון ברויך נישט דעם גאנצן טראראראם, מען געט טרייפות, ס'איז דא פול מיט זנות, און יעדער פארט. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, עס קומט יעצט זומער מען זאל זייער אבאכט געבן ווען מען לייגט אריין געז אין די קאר, עס איז דא א ווארנינג אז טאמער דו האסט אין דיר סטעטיק עלעקטעריסיטי קען עס איגנייטן דעם גאנצן טענק, סאו זאלסטו ליינען די סיינס וואס מען דארף צו טוהן, מען דארף זיין מיט ביידע פיס אויף די פלאר און נאר אזוי אנפילן די געז, און נאך א זאך, א יונגעל איז יעצט א יאר און האלב אלט, די טאטע האט אים פארגעסן אין די קאר, און א שעה צוויי דערויף איז ער שוין געווען טויט, מען דארף זייער וואטשן, עס קומען די זומער פראבלעמען, מען דארף פארן נאר אויפן ספיד לימיט. מען דארף טשעקן די קארס צו אלעס ארבעט, די ברעיקס, צו די רעדער זענען גענוג דיק, ס'מוז זיין א סערטען אמאונט אוו טיקנעס ביי די טרעדינג צו ס'האט גענוג, ס'דא יעדער דער וואס איז א דרייווער ווייסט דאס, זאל מאכן זיכער מ'האט אויך א ספער טייער, מען זאל טשעקן די לייסענס צו ס'איז נישט דא קיין סאמענסעס, ווייל אנישט טוען זיי עס ריוואוקן, מען וועט זיך טרעפן ערגעץ אין יעהופעצוויל אויף שבת ערגעץ אין א דזשעיל, אין א קאונטי דזשעיל, און מען דארף אויך זען מען זאל האבן פול אינשורענס נישט די מינימום, ווייל מיט די מינימום קענסטו נאך ארויסגיין אן ארעמאן און סתם א לאוסוט א גאנצע. לעבן. יעצט מען דארף רעדן מיט די קעמפ און מיט די קעמפ דירעקטארס ווער ס'איז די מנהלים ווער ס'איז די משגיחים ווער זענען די שלאף רעבעס און מען זאל נעמען א צעטל געסיינט אז אויב מ'עט טאטשן א קינד גייסטו צו די פאליס און אויב דו'סט אויסמעקן די ווידיאוס אזוי ווי אסאך קעמפס האבן געטוהן העט מען דיך סוען פאר דעם אויך מען באצאלט בלוטיג געלט טבלין ותקילין אז דאס קינד זאל זיך אפרוען אין קעמפ און די לעצטע זאך וואס וואס דארף מען זארגן איז אז מ'האט אים מאלעסטעד, מען נעמט אויך אריין פוילישע גויים מיט גויטעס מיט די אלע זאכן, די חברה האבן נישט קיין ווייבער דא, זיי זיצן זיי מאכן זנות אין די באנגעלא וואס מען געט זיי, דאס איז ממש א חילול השם אז מען לאזט דאס צו, עטס העלפטס זיי זאלן קענען עובר זיין אויף זנות, און טאמער חס ושלום זיי אטאקירן א קינד וועסטו קיינמאל נישט וויסן אפילו יענעמ'ס ערשטן נאמען. סא אונזערע קינדער דארפן זיין הפקר ווייל די ישיבה שפארט זיך איין אפאר דאלער. די זעלבע איז מיט די באס דרייווערס אויכעט. מען נעמט לעצטנס אריין ביליגע דרייווערס, כ'האב געזען אפאר באסעס דרייוון שוין מיט שווארצע חברה, דו ווייסט אפילו נישט וואו זיי קומען. זיי קענען קומען פון העיטי, פון קאלאמביע. א חוצפה. יעצט כ'וויל ענק דערציילן א מעשה. כ'קום יעצט צו פארן מיטן טרעין. כ'וויל ענק פארציילן. כ'האב געווארט אויפן טרעין, ס'איז היינט זונטאג, מ'האט געטשענדזשט די עף טרעין, ס'פארט נישט אויפן זעלבן שינע, ס'פארט אויפן סי ליין, קומט צו מיר צו איינער מיט א געהעריגע בארד, און ער זאגט מיר אז אזוי ווי מ'האט אוועק געטויט זיין קאר, און ער וויל עס פארן אויפפיקן, זיין קרעדיט קארד האט ער נישט גענוג געלט, ער האט נאר אין די טאש, כ'ווייס, אכציג אדער ניינציג דאלער, און ס'פעלט אים אויס נאך אכצן דאלער, וויל ער מיך בעטן א טובה, אז איך זאל נעמען די קעש פון אים, און איך זאל אים געבן מיין קרעדיט קארד אדער מיין דעביט קארד, אדער א טשעק? זאג איך אים איך וויל נישט, זאגט ער מיר ווייסטו וואס קום מיט מיר מיט ביז צום אויפפיקן די קאר און לאמיר עס אויפפיקן און דו וועסט באצאלן און איך וועל דיך אהיים טראגן וועסט נאך אנקומען שנעלער אהיים, זאג איך אים איך וויל נישט אנקומען שנעל איך וויל אנקומען סעיף, איך קען דיך נישט, קען זיין דו האסט דראגס אין די קאר, קען זיין מען האט דיך שוין געכאפט, און קען זיין ס'איז בכלל נישט אמת די מעשה, דו ווילסט נאר געבן דא אפאר טאלער און דו ווילסט עפעס א גע'גנב'עטע קאר, איך. איי דאנט קנאו. בקיצור ער האט שוין געזען אז דא האט ער געטראפן דעם ראנג פערסאן. אזוי הייבט ער אן, דו ביסט א איד דארפסט טון א טובה. זאג איך אים יא אבער ס'קען אויסקומען א גרויסע רעה פון דעם. יעצט איך ווייס נישט פונקטליך צו ער איז מיר נאכגעגאנגען פון ווי איך בין ארויף אויפן טרעין ווייל עפעס דאכט זיך מיר איך האב אים געזען. יעצט ס'קען זיין אז ס'דא מיינע גוטע ידידים די וואס זיי פארגינען מיר נישט אז איך לעב האבן אונטערגעשטעלט איינעם קען זיין יענער האט דראגס אין די קאר קען זיין ער איז קען זיין ער קאשעט די דראג מאני, ווער ווייסט. אדער עס קען זיין אז ער איז מיר נישט נאכגעגאנגען נאר ער וויל סתם אזוי פארפירן א מענטש, קען זיין ער וויל זיך ארויסדרייען, קען זיין מ'האט אים געכאפט. כ'וויל אנזאגן פארן עולם, דאס אז ס'שטייט אז מ'דארף טון א טובה לא תעמוד על דם רעיך, די אלע זאכן איז געזאגט געווארן ווען יושר איז יושר און מענטשליכקייט איז מענטשליכקייט. אין אונזער דור. פונקט אזוי ווי ס'היינט נישט דא קיין קרבן פסח דארף מען זיך אליינס נישט לאזן שעכטן אויך נישט פאר יענעם. זאלסט קיינמאל נישט טון אזאלכע זאכן, דו ווייסט נישט ווער יענער איז, דו ווייסט נישט צו לעבן אים ארום און ארום איז געשטאנען צוויי עף בי איי עידזשענטן, קען זיין ער וויל כאפן אפאר פיש כדי ער זאל זיך ראטעווען, און שוין. איך וויל עס נאר אנזאגן פארן עולם, עטס זענטס נאאיוו און נישט אויסגעלערנט און עטס קענטס נישט די גאס, איך קען זי שוין גענוג לאנג, איז וויל איך ענק זאגן, זאלסט עס קיינמאל נישט טון, טו נישט יענעם קיין טובות. אפילו ווען דו קענסט יענעם טארסטו נישט טון א טובה, כל שכן אז דו קענסט נישט. איך וועל ענק נאך מסתם פארציילן א מעשה פון א גרויסן רבי'ן מפורסם וואס ער האט געוואלט פארפירן א מענטש וואס ער האט געקויפט געגנבעטע סחורה וואס מען האט געהארגעט פאליס און מען האט אויך געהארגעט מאפיא און ער האט יענעם גארנישט געזאגט ווייל ער איז געווען א חסיד און יענער האט געמיינט אז ער גייט טון די גרעסטע מצוה און דער רבי האט אים געזאגט אוי אז דו וועסט דאס טון פאר מיר, דו וועסט פארן דארט און דארט וועסט אזוי מצליח זיין, אזאלכע שקרנות. ער וואלט נישט מצליח געווען, דער רבי וואלט מצליח געווען, נאר דער אייבישטער האט געהאלפן, מען האט געשאסן גראד, די פאליס האט געשאסן, די מאפיא קיינמאל נישט אנגעקומען, די גע'גנב'עטע סחורה, מענטשן האבן נישט קיין געפיל היינט, אפילו גרויסע רעבעס האבן נישט קיין געפיל. און די רעבעס זענען אינוואלווד אין די שמוציגסטע און די מיעסטע זאכן, רציחה, גניבה, זנות, מיט די אייגענע טעכטער וואוינען זיי, זיי האבן אזאלכע משונה'דיגע יצר הרע'ס, א נארמאלער מענטש האט נישט קיין יצר הרע צו זיינס א טאכטער. די חברה זענען קוקו אין קאפ. און ס'מוז זיין אז זיי זענען קוקו, אבער נישט וואלטן זיי נישט געווארן א רעבע. גיי ארבעטן ווי יעדער נארמאלער מענטש. באלד האבן די לייט צום זאגן איך בין קיינמאל נישט געווען אויפן טרעין יעצט הערטס דעם טרעין הערטס עס אויס. די אזיאטישע מאר מארמאראשע בהמות. יעצט איך וויל ענק זאגן. דעם שבת איז געווען עפעס א ספעציעלע שבת. שבת של מי. כ'האב געזאגט פאר מיין קהילה נאך קריאת התורה זאג איך א דרשה. האב איך זיי געזאגט. גיי איך זאגן יעצט א דרשה, עס קען זיין אז דאס גייט זיין די לעצטע דרשה וואס איך זאג אין דעם בית מדרש, נאר איין זאך בעט איך ענק, טאמער באדערט ענק די דרשה שטיינער זאלט עטס נישט ווארפן ווייל ס'איז שבת, דאס מעג מען נאר טון אין ירושלים ביי טוביה חוטא זונטאג מאנטאג, נארמאלע מענטשן טאטשן נישט קיין שטיינער אין שבת א חוץ אבנים מקורזלות ווען מען דארף זיך אפקלינען פון בית הכסא, וועגן כבוד הבריות האט מען מתיר געווען. עניוועי. כ'האב זיי געזאגט רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, אין מיין הויז ברוך השם איז נישט אריין געקומען קיינמאל נישט קיין וויין און נישט קיין ברוינפן, וויסקי, שמיסקי, ס'איז נישט דא די זאכן, פארוואס? ווייל איך זאג אייביג, כ'ווייס נישט האו מאטש ענד טיל וואט דעגרי מיי טשילדרען אר אפ טו, ענד מיי גרענד טשילדרען, און געסט האב איך קיינמאל נישט גענומען ווייל כ'ווייס נישט ווי יענער איז אפ טו, עניוועי, איז דא יעצט א מוסד ס'הייסט עמודים, דאס איז הערשל צבי גלאק. האט ער געמאכט יעצט א גרויסע אסיפה אין פלעטבוש און דער ראש ישיבה פון די מיר'ע ישיבה אין פלעטבוש האט זיך אויפגעשטעלט און ער האט גערעדט האט ער געזאגט רבותי די לעצטע אכט חדשים איז דא סיקסטי סעווען, זיבן און זעכציק, זעלבסטמארד, בחורים זיי האבן זיך אווערדראגט, אווערדראגט אדער זיי האבן גענומען וויסקי אינאיינעם מיט די דראגס מיט די מעדיקעישאנס. ווען איך האב געזען דעם ארטיקל האב איך געוויינט, זאג איך, דאס זענען די סאטמארע רשעים, די סאטמארע חיות, זיי זאגן זיי מיינען דעם אייבערשטן, דער רבונו של עולם, די תורה, שלש שביעות, כותל, עטס זענטס אזוי פול אוו האט עיר, און איך האב צו ענק געוויינט, און דאס גאוס בעק ניין יאר צוריק, האב איך ענק געזאגט, יעדער דריטער בחור איז היינט אויף דראגס, און ביי די מיידלעך ווייס איך נישט פונקטליך, אבער ס'קען נישט זיין צופיל מער און ווייניגער ווי די בחורים, ווייל יעדן טאג איז דא אזוי, איין טאג איז דא א לוויה פון א בחור, און איין וואך. נישט איין טאג, איין וואך, און די צווייטע וואך איז דא א לווי' פון א מיידל, סאו מיט וויפיל זענט עטס הינטערשטעליג? גארנישט. און איך טריי ענק צו זאגן, לערנטס מיט די קינדער, ווייזטס זיי וואס דראגס איז, זאגטס זיי די שעדליכקייט, נאר וואס, ביידע, דער איד מיטן בלאט האבן געדזשוינט דעם זעלבן ארטיקל, און מ'האט געפרעגט א קשיא, אויב נחום ראזענבערג יעדע. דער דריטער איז אויף דראגס, פארוואס דארף מען ציילן ביי א מנין הושיעה את עמך וברך את נחלתך, מען קען דאך ציילן הושיעה את דראגס וברך את נחלתך דראגס ורעם דראגס ונשאם דראגס, יוי האבן זיי געמאכט גוטע לצנות, עטץ האטס אייביג געמאכט לצנות פון יעדן, נאר ווי זענט עטץ אנגעקומען? טיף אין דר'ערד, קיצור יעצט האב איך עס נישט געזאגט, האט עס געזאגט א גרויסער ראש ישיבה פון פלעטבוש, ס'איז געדרוקט אין צייטונג אז אין סאמער זעלבסטמארד די לעצטע אכט חדשים אריבער זעכציג. סאו יעצט זענט עטס העפי הושיעה את דראגס עמך דראגס וברך דראגס זענט עטס העפי יא? אבער מען דארף אבאכט געבן צום כותל טאר מען נישט גיין און מיט אל על טאר מען נישט פארן און אריינשטופן יענעם אין אחור מעג מען און אים שיקן אויף דראגס מעג מען דאס ווערט פארקויפט אין די ישיבה היינט בחורים זאגן מיר בחורים זאגן מיר צו באקומען אקסיקאנטין אַכציק מיליגרעם וואס דאס איז א העווי טרענקעלייזער, ס'איז א פעין דראג, קענסטו קריגן אין די ישיבה וויפיל דו ווילסט, דארפסט נאר צאלן די פרייז. הושיעה את עמך דראגס דראגס דראגס, כ'האב אזא הנאה ליידער ס'איז א נקמה, כ'האב נישט קיין הנאה ווייל ס'טוט דאך מיר אויך וויי ס'איז דאך אידישע קינדער וואס זיי פייגערן ווי די פליגן, אבער כ'האב א נקמה ווייל אז עטס האטס מיך נישט געוואלט אויסהערן, האט עטס געדארפט זאגן מ'טאר דעם מענטש נישט אויסהערן, אבער נישט מאכטס לצנות פון וואס ער זאגט ווייל ער זאגט דאך אמת. און דאס איז אונזער חרבן, מ'האט פון יעדן אפגעלאכט ווער עס האט געזאגט א גוטע זאך, ווייל מ'האט עס נישט געזאגט, עטס ווייסט דאך אלעס גוטס איז ארויסגעקומען פון די רעבעצין שטוב, דאס וואס דער אייבערשטער האט געבויט דעם ערשטן בית המקדש איז אויך נאר אלטע פייגא געווען, ווען נישט אלטע פייגא וואלט ער דאס אויך נישט געטון, איי עס איז געווען דריי פיר טויזנט יאר שפעטער, אזוי געווען, די הצלה האט מען געגרינדעט לאנג לאנג פאר איר, און עס איז שוין געווען אן עסטעבלישט זאך, איז זי ארויסגעקומען אז ס'מוז הייסן די רבי האט עס געגרינדעט, דאס איז געווען די סאטמארע שטאלץ. מען קען זיי אפפרעגן מיניה וביה נא באט דעי דאנט קעיר, איך וויל סזאל אזוי זיין און אזוי איז עס. סאו דו נעמסט א מענטש וואס ער זאגט עפעס וואס איז זייער וויכטיג און סאיז צו די זאך, שטאט זאלסט דיך אריינטון דערין, מען לאכט יענעם אפ, הושיעה את עמך דראגס, נו פארוואס דארף מען ציילן הושיעה את דראגס, נו ווער האט באצאלט די פרייז, עטס ליידער, און דאס איז נאר די אנהייב, עטס ווייסט נאכנישט דעם אמת, דאס וואס הערשל גלאק זאגט וויפיל זיין סטאטיסטיק איז, דאס איז נאך נישט יעדער, ווייל ס'איז נאך דא סטאטיסטיק וואס מיין קאזין ראזענבערג זאגט אויכעט, און ס'איז דא סטאטיסטיקס וואס אסאך חברה קדישא זאגן, נאר מען מאכט א שווייג שנעל מען זאל נישט וויסן. בקיצור, דארט שטייט אויכעט אז די קינדער נעמען די מעדיקעישאנס, און זיי נעמען נאך צו וויסקי, פאריגע וואך איז איינער אוועק פאר צוויי וואכן, יעדע וואך שטארבט איינער. און די פלא איז, אינטערעסאנט, ווען מ'זאגט קידוש איז מען דאך מקדש השם'ס נאמען כאמור, מ'זאגט אז אונז גלייבן דו האסט באשאפן די וועלט, און מ'ווערט א שותף מיט'ן אייבערשטן. אינטערעסאנט אזויפיל פון די חברה פייגערן ביי קידוש, ווי איז דער אייבערשטער? וואס איז געשעהן? וואס באהאלטסטו דיך? דער אייבערשטער באהאלט זיך נישט, דער בחור האט באהאלטן די דראגס, און אפשר ווען ער הערט אויס מיין האטליין וואלט ער נישט געמאכט קידוש. וועגן דעם האב איך קיינמאל נישט אריינגעלאזט אין שטוב קיין שום אלקאהאליק בעווערידזשעס. איז דאווען איך אין א שול, געט מען קידוש יעדע וואך, און איך זאג זיי איך וויל נישט האבן קיין וויסקי, איך זאג זיי שוין יארן, נאר זיי פאלגן מיך נישט. היינט הייס איך שוין דארטן א שטיקל רב, איך זאג די תורה, נאך קריאת התורה זאג איך א דבר תורה, און איך האב זיי געזאגט, רבותי איך גיי ענק זאגן, אז דו ווילסט מיך ארויסווארפן טראו מי אוט, איי דאנט קעיר. מיך האט מען ברוך השם ארויסגעווארפן פון הונדערט פֿינף און פֿערציק שול. א איד טרעפט מיך פאריגע וואך און ער זאגט ניין איר דארפט אויפהערן מיטן האטליין איר באליידיגט מענטשן וואס וועט איר ענטפערן אויפן יום הדין איר גייט שוין באלד פייגערן זאג איך לאמיר דיר עפעס זאגן איך דארף גארנישט זאגן נאר אז מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון הונדערט פֿינף און פֿערציק שול דעט שוד סעי עווריטינג דעט שוד סעי אז כ'האב געכאפט מכות אויף צו ראטעווען אידישע קינדער און נאכדעם פרעג איך יענעם דו האסט דאך נישט קיין האטליין וואס גייסטו ענטפערן וואס וועסטו ענטפערן יעדער איז ביזי מיט יענעמ'ס עולם הבא זארג דיך נישט. ביי אונז אין שול איז נאך ארגער די מצב ווייל די אלע מענטשן פון פסח תקווה קומען דארט דאווענען, און דארט צו זיין אין פסח תקווה א רעזידענט מוז מען זיין אויף דראגס, ווען נישט ווארפט מען דיך ארויס פון דארט, ווייל טאמער ביסטו נישט אויף דראגס דארפסטו נישט דאס פלאץ. האב איך זיי געזאגט וואס עסטו טון אז איינער פון די חברה זיי קומען אריין צו דאווענען יעדן שבת אמאל אין די וואכן, וואסטו טון אז איינער וועט טרינקען וויסקי און ער וועט צאמפאלן, יו נאט גאנע סי די ענד אוו איט.

און למעשה איז ער צוזאמגעפאלן און געשטארבן און געווען א יונגער מענטש נאך נישט קיין פופציג יאר, און דעם שבת האב איך געפייערט, כ'האב זיי געזאגט רבותי איך וויל ענק זאגן, קענטס מיך ארויסווארפן, איי דאנט קעיר, כ'האב קיינמאל פאר קיינעם נישט מורא געהאט, איך האב אלץ געלאכט פון יעדן, קיין וועידזשעס נעם איך נישט ווייל איך ברויך עס נישט ברוך השם, און במילא יו וואנט טו קיק מי אוט באט דו מי א פעיווער נאו סטיקס ענד סטאונס אן שבת. חברה זענען אזוי משוגע געווארן, זיי האבן געזאגט ראביי ראזענבערג דיך ארויסווארפן? דו ביסט דאך די גרעידעסט מען דעט דער איז, זיי האבן שוין געמאכט זונטאג אן אסיפה, און זיי האבן שוין מחליט געווען, נישט דא מער פון די אלקאהאליק בעווערידזשעס ביי קידוש, און איך בעט אלע שילן זאלן אזוי טון, ווייל דו ווייסט נישט ווער ס'איז אויף דראגס, אלע שילן דארפן דאס פונקטליך נאכטון, אלע שילן דארפן וויסן מ'טאר נישט סערווען פאר מיינערס קיין דראגס. און אפילו ווען איינער איז אוו עידזש, טאמער קען ער דיר איבערווייזן אז ער איז געווען אויף דראגס און דאס האט אים געשאדט, קען מען דיר צונעמען דעם גאנצן בילדינג, מאכן א לאו סוט. סאו רבותי, טריי טו סטרעיטן אוט, ביקאוז דער מצב ווערט ארגער יעדן טאג. נישטא קיינער ווער ס'איז ענק מעורר אויף א נארמאלע זאך. פון מיר טארט עס נישט הערן ווייל איך בין אין חרם, איז במילא זאג איך ענק וואטש וואט יו דואינג. ביקאוז ווייל חרם אהער חרם אהין, דער דזשאדזש וועט דאס נישט אננעמען. דער דזשאדזש וועט זאגן יו שוד האוו נאון בעטער. און די פאקט וואס קיינער לערנט דיך דאס נישט, דאס איז ווייל די קאמיוניטי איז אזוי מעסד אפ, זיי ווילן נישט קיינער זאל וויסן עפעס, ווייל ווען נישט, הא הא הא, מאי אהני לי רבנן, וואס טוען אויף די רבנים. כ'האב זיי אויך געזאגט ביי די דרשה שבת אז ווען סאטמאר האט מיך באגראבן דעמאלטס די אלע פארשטינקענע הינט די לג לג רבנים, לח לח רבנים, ווען זיי האבן געטרייט מיך צו באגראבן, האבן זיי מיך אזוי טיף באגראבן אז זיי האבן געגראבן א לאך אין די וועלט, און די לאך איז שוין ארויסגעקומען אויף טשיינע, קעגן איבער אמעריקע, אין די בעק, און זיי האבן מיך אריינגעווארפן דארטן און צוגעדעקט. מה עשה הקדוש ברוך הוא, איך בין ארויסגעקראכן פון אונטן אין טשיינע, איך בין צוריקגעקומען דא מיט אן ערעפלאן, דער אייבערשטער האט מיר געגעבן סייעתא דשמיא. איך האב זיך געזאגט, אמאל איז מיינע סטאקס געווען אזוי באגראבן, זיי זענען אפילו נישט מופיע געווען. היינט איז שוין מיינע סטאקס, ס'טרעידט זיך שוין אויף אויף די פעני סטאקס, ס'האלט שוין ביי די פעני סטאקס. יעצט איך וויל אייך זאגן וויאזוי ווייט שיין ס'פארט, איר האט נישט קיין השגה. אין ארץ ישראל אונז זעמיר אין טאטש כסדר מיט זיי, און זיי האבן מער, זיי זענען מער אינטו. טו דעיט פארשטענדעניש אין חינוך מיט אלעם, ווייל ביי אונז טאר מען דאך גארנישט לערנען, זיי לערנען. יעצט, ס'איז געווען יעצט א נייע זאך וואס זיי האבן יעצט דורכגעפירט, ס'איז דא משרד החינוך האט אנגעהויבן ארויסצוגעבן א שאלון, דאס מיינט א קוועסטשעניר, פאר אלע מלמדים מיט אלע מחנכים, און זיי ווילן זען וויפיל זיי פארשטייען צו חינוך, און וויפיל נישט, נישט מ'גייט זיי אוועקשיקן, מ'גייט זיי געבן ספעשל קאורסעס. דאס האב איך געטענה'ט די גאנצע צייט, יעדער שלמה זלמנ'יק וואס איז געזעסן אין שול וואס האט נישט געקענט מאכן א זמן קרישמע און א זמן תפילה, האט מען געזאגט אה ער זיצט דא אין שול און גייט ווערן א מלמד, איך פארשטיי נישט דערצו, וועסטו זאגן אזוי ווי דער מלמד דער פאלקאוויטש, ער איז מרוח אשך צוקוועטשטע אייער און האט זיך אויפגעשטעלט און ער האט געוואקט ווי א הינקעדיגער וואס דאס הייסט צוקוועטשטע אייער, א יעדע בהמה וואס האט געהאט פיר איי קיו האט מען אים גענומען. ואת הראש און די קאפ ואת הפדר און די פדר ממילא איך האב זיי געזאגט די גאנצע צייט וועגן דעם גייט סעקשועל אביוז אויכעט ראנג ווייל דער מלמד כאפט נאכנישט אז מטאר נישט טאטשן דאס קינד זיי זענען געקומען פון היטלער און געליטענע מענטשן עניוועי זיי האבן געמאכט יעצט אז זיי האבן ארויסגעגעבן א שאלון און זיי שרייבן אז זענען מוראדיג נתפעל. ווייל צענליגע און צענליגע מוסדות האבן נאכגעפרעגט ביי אנדערע מוסדות וויאזוי ס'ארבעט, און זיי זאגן ס'ארבעט ביוטיפול. איך וויל דיך פרעגן א קשיא. ווען איך בין א מלמד, איך קום אריין אין חדר און איך זע די קינדער רעדן בלעבלעבלעבלעבלע, יעדער רעדט, סאו וואס טוט מען? אויב איך קען נישט קאנטראלן די קלאס, נעם איך מיין פאסיק, מיין רימען, און כ'האק אין יעדן אריין ביז זיי שווייגן שטיל. סאיז אבער דא א פראבלעם מיט דעם, סאיז דא א ווידיאו אין קלאס און מזעצט דיך איין, סאו אבוויעסלי מיזטו אנהייבן צו נעמען א נייעם וועג וויאזוי ממאכט דאס קינד ער זאל זיין שטיל, און די וועג איז סימפל, אדער די געסט א ריווארד, די געסט א קענדי א צוקערל ווען ער ווערט עלטער, זאגט מען זיי צו צו גיין אין א פארק, און נאכדעם ווען ער ווערט נאך עלטער געט מען זיי א ריווארד, די ביזט א אלף סטודענט א בית סטודענט, דער איז וועיס טו דו איט, אין פאבליק סקול שלאגט מען נישט שוין פערציג פיפציג יאר, און די קלאסן זענען געהאלטן מוראדיג גוט. ס'דא א פלאץ אין די בראנקס ס'הייסט סין סיטי דארטן זענען אלע זונות ממש ס'איז א שרעק דארט דורכצוגיין דארטן ווי מים חיים מאכט די סאדע די מים חיים וועסט קוקן אויף זיין קלאב סאדע איז אסאך מאל ברוין ווייל דאס איז פון די קטנות וואס די גוים מאכן דארט אן און דארט איז דא כ'מיין ס'הייסט סקול נאמבער וואן טוירטי פאר ס'געווען די ארגסטע סקול דראגס מ'האט זיך געהארגעט מיט אלעם ס'איז אריינגעקומען עפעס א ליטווישע אינגערמאן און ער איז געווארן פרינציפעל ס'איז געווען א דזשאוק. נישט. ער שטעלט זיך אויף יעדע וואך און ער זאגט אויפן פאדיום, מען נעמט צאם יעדן, און ער זאגט א דרשה, און ער זאגט א חובת הלבבות א ראשית חכמה, ער זאגט נישט די חובת הלבבות א ראשית חכמה, ער רעדט צו די הארץ, צו די נשמה. אונז האמער אמאל אן אסעמבלי וואס מען רופט צאם די גאנצע סקול און מען רעדט פאר זיי? טאמער יא, זאגט מען די ציונים ימח שמם, זיי האבן אנגעארבעט דעם חורבן, זיי האבן געהארגעט אונזער משיח, און עס וועט שוין חלילה נישט זיין קיין משיח ביז ווילאנג זיי וועלן נישט אונטערגיין. דעטס אלל יור ביזי וויט, שטותים מיט נארישקייטן וואס אין אמעריקע האט עס נישט קיין שייכות. אונז זעמיר נישט אין מדינת ישראל אונז גיימיר נישט צו די וואוטס סאו הייבטס אן צו רעדן סענסעבל טו דיס טשילדרען נישט שטותים די גאנצע צייט זאלסט דיך אויסלערנען א כלל ווען מזאגט דיר מוסר און מזאגט אז יענער זינדיגט זאלסטו וויסן דאס איז די סטרא אחרא ווען מזאגט דיר מוסר און מזאגט דיר דו זינדיגסט נעמט זיך דאס פון די קדושה עניוועי איז זיי האבן זיך אנגעהויבן אנער אנצוערקענען אז סאיז סאיז נאריש דער חינוך וואס אונז האמער איז ווילן זיי יעצט געבן לעסענס פאר די אלע טיטשערס זיי ווילן טון מורא'דיגע זאכן, און ברוך השם ס'פארט גוט, איך ווייס למשל היינט צו זיין א טיטשער דא מוז מען דורך גיין געוויסע קורסן, און ס'ווערט שווערער און שווערער, איך געדענק ווען איך בין געווען אן אקאונטענט, צו ווערן א סי פי עי איז געווען זייער גרינג, היינט הער איך ס'איז אזוי שווער, זיי זאגן מיר אקאונטענטס אז די, אויף מיר זאגן זיי דו וואלסט דורך געפאלן דעם עקזעם אין די ערשטע שאס, די זעלבע מיט דרייווער לייסענס, זעלבע איז מיט יעדע זאך, זאג איך יעדן איינעם כאפטס אריין, גייטס אין סקול, לערנטס ענק עפעס אויס, ווען נישט בלייבט עטס אן גארנישט, און אין ארץ ישראל פארט עס זייער גוט. ס'דא זייער אסאך, זיי האבן אבער גענומען דעם לינק, מ'האט זיי געזאגט זיי זאלן ארויפגיין אויף גוגל, און מ'האט אנגעהויבן אויסצושטעלן פעיפערס, ס'איז געווארן א מחיה. איי, מ'טאר דאך נישט גיין אויף די טמא'נע כלי, ווען די אלע חסידות'ער וועלן אויפהערן צו ווייזן זייערע רעבענס פיקטשערס אויף די טמא'נע כלי, גייען זיי נישט לערנען מער חינוך אויך נישט אויף די טמא'נע קהלה. עניוועי, ס'האלט דארטן אז ס'איז צענליגע מוסדות, איבער הונדערט און דרייסיג טיטשערס און טיטשערנעס האבן זיך משתתף געווען צו די אלע קורסן. ס'איז פאר זיי אויך בעסער, ווייל אז זיי קענען קאנטראלן א קלאס איז דאך א מחיה. סאו די גארבידזש גייט זיך אויפהערן. ס'נאר א שאד ווייל די. פרומע, שאפראן, מיט סאטמאר, מיט די משוגעים, וועלן זיין די לעצטע וואס זיי וועלן עס נעמען, און ממילא דערווייל וועלן זייערע קינדער ליידן. און אינאיינוועגס וועט מען שוין אויכעט רעדן וועגן סעקשועל אביוז, ווייל די פראגרעם האט צו טון מיט סעקשועל אביוז אויכעט. און אז מען קען נישט קאנטראלירן די קלאס אז ס'זאל זיין שטיל, קען מען זיכער נישט קאנטראלירן די קלאס מיט סעקשועל אביוז. ספעשעלי אז די מלמד און די מנהל קען זיך נישט האלטן די ערווה ביי זיך. עניוועי, כ'האב געוואלט זאגן א וויכטיגע זאך, כ'האב געטראפן יעצט א בריוו פון ו' אייר תש"ג וואס דער פריעריגע רבי שרייבט, רבי יוסף יצחק שרייבט עס פאר איינעם ער הייסט ר' ניסן שיחיה, ער איז א תלמיד, ער רופט אים תלמיד החשוב. בקיצור, זאגט ער כ'האב באקומען דעם בריוו פון רב גארדאן, כ'האב הנאה געהאט אז ער איז מצליח, און אזוי ווייטער, נאכדעם שרייבט ער, די רבי שרייבט אים אזוי, ההשגחה בחדר הלינה אין די שלאף צימערן אין די ישיבה אין תומכי תמימים נחוצה במאוד איז זייער וויכטיג, והיא עבודה אחריות המסור ללב, דאס איז אן אחריות'דיגע ארבעט וואס איז איבערגעגעבן צום הארץ, מען דארף וויסן וויאזוי צו קאנטראלירן א שלאף צימער אויך, שרייבט ער אויף אידיש, מען בדארף וויסן אז עס איז א גרויס אחריות כי מלבד השגחה על ענינים גלויים, אויסער די השגחה פון ענינים גלויים כמו קרישמע שעל המיטה, שינה בכיסוי ראש, מען זאל מער ליינען קרישמע שעל המיטה, מען זאל שלאפן בכיסוי ראש, נטילת ידיים, וברכת השחר, הנה מלבד זה, והוא העיקר שמזמן לזמן צריכים לבקר, פון צייט צו צייט דארף מען באזוכן, בעת השינה ווען מ'שלאפט שלא ישנו שניים יחדיו, ס'זאלן נישט שלאפן צוויי בחורים אינאיינעם. ועוד ועוד אשר בזה נכשלים הילדים, דורך מיט די זאכן ווערן זייער נכשל די קינדער, וגם הנערים און די יונגע, בלתי יודעים את גודל החטא, ווייל זיי ווייסן נישט דעם גודל החטא בנפשם, וואס דאס מאכט אין זייער זעהל, וגם בגופם רחמנא לצלן, וצריכים לשומרם במאוד. נהניתי לשמוע כי שוקד הוא, פריי מיך צו הערן אז יענער איז א מתמיד, בעבודתו, השם יתברך יעזור לו בגשם וברוח, בשם כבוד קדושת אדמור שליטא מזכיר ח' ליבערמאן, ס'א מורא'דיגער בריוו, ווייל עטס האט זיך אלע געמיינט אז דאס אלעס איז ניבול פה, דערווייל זעה איך ס'איז נישט ניבול פה. כ'האב נאר געוואלט זאגן א קלייניקייט וואס כ'וויל מעורר זיין. ליבאוויטשער חסידות איז זייער א שיין חסידות, ס'איז פול מיט צאמהאלט קראפט, מקרב זיין יעדן, און חלילה נישט מרחק זיין קיינעם, איך געדענק ווען מ'האט מיך ארויסגעווארפן פון אלע שילן האבן זיי מיר געזאגט איך קען קומען דאווענען אין סעווען סעווענטי זיי האבן מיר אפילו געגעבן אן עליה, זאג איך מ'האט דאך מיך געלייגט אין חרם, זאגן זיי יא אין ווילימסבורג אבער נישט ביי אונז, ביי אונז האט דער רבי געזאגט אז יעדער איד דארף האבן א שול וואו צו דאווענען, אונז מאכן מיר שילן פאר ארגערע מענטשן ווי איר זענט. ס'איז א מורא'דיגע זאך. יעצט איך האב מיט יארן צוריק געבויעט א מקווה אין רמות בית ברמה, איז געקומען רב אשכנזי פון כפר חבד און ער האט געקוקט מען זאל בויען איין מקווה אזוי ווי חבד, ס'איז געווען זייער שיין. איך האב אים דעמאלטס פארציילט זאלסט וויסן אז דו האסט א קאזין אין א געוויסע שטאט, איך וויל נישט זאגן יעצט וועלכע, וואס איך האב געכאפט אז זיין ווייב גייט נישט אין מקווה, זי האט געזאגט זי גייט אין ים, ס'איז א ליגנט, עניוועי מ'האט געבויעט א מקווה. און איך וויל זאגן נאך א זאך, אין ליבאוויטש די פרויען די צניעות איז אביסעלע נעגלעקטעד מער ווי וויפיל מען מעג על פי הלכה. יעצט איך האב אסאך מאל שוין גערעדט מיט רב אשכנזי וועגן דעם און ער האט געזאגט אז איך בין הונדערט פראצענט גערעכט, און די לעצטע פאר יאר האט ער אנגעהויבן אויף דעם צו ארבעטן. נאר אזוי ווי דער רבי האט נישט גערעדט אסאך פון דעם אמור'ן פארוואס? ווייל קען זיין וואס זיי פלעגן קומען צו אים אריין זענען זיי געגאנגען מער צניעות'דיג אנגעטון, און קען זיין, איך זעה אז דעם בריוו האט אויך דער רבי אונטערגעשריבן, ניין, ער האט געהייסן אז דער גאבע זאל עס אונטערשרייבן, קען זיין ס'פאסט נישט אז א רבי זאל אזוי רעדן, מ'מוז מעורר זיין, אבער ס'דארף זיין א ממוצע. אדער עס קען גאר זיין אז ס'איז דא אסאך בריוון, נאר מ'האט עס, ווי מ'זאגט, מסדר געווען, ווייל וראי' דעם בריוו האב איך אויך געטראפן, ס'איז שוין געווען אויף א מייקראפילם. און קיינער אין חבד האט נישט געוואוסט דערפון, אבער זיי זאגן ס'איז אמת ווייל ס'האט דעם רעבינ'ס סעקרעטאר'ס חתימה, איז במילא האב איך זייער געהאלטן אז מ'דארף אביסל געבן א מוף און א בוסט אין די צניעות, ווייל טאמער קענט עטץ דאס דורכברעכן, איז אנבעליוועבל וואסער א שיין חסידות ס'איז און וואסערע שיינע מענטשן עטץ שטעלטס אויס. יעצט, ס'איז דא איינער פון די שלוחי חבד פון סאוט קעראליינע, זי הייסט רבקה בערמאן, זי איז היינט אוועק, זי איז געווען אזא וואוילע, זיי זאגן אז ס'איז אנבעליוועבל וואס פאר א פרומע און א ערליכע זי איז געווען. זי איז געווען די טאכטער פון די שלוחי יצחק און שפרה אהובה דערען. יעצט איך ווייס נישט פונקטליך ווער דאס איז, איך האב אמאל געהאט צו טון מיט א מקווה אין מורטל ביעטש סאוט קעראליינע, ירמי' קעץ איז דארט געקומען, ער האט געטוישט א פלאן וואס איך האב געמאכט, און איך האב מסביר געווען דעם רב אז ס'וועט נישט זיין כשר און ס'וועט נישט זיין גוט. האט ער געזאגט אז איך זאל אים ווארטן מארגן ביי די מקוה איך זאל אים אלעס צווייזן. ביינאכט האט ער אפגעקאלט ירמי' קעץ האט ער אים געזאגט זאלסט נישט גיין מיט אים לאז דיך אפ פון אים, און איך בין געשטאנען און געווארט פֿיר שעה אויף אים ביי די מקוה און ער איז קיינמאל נישט אנגעקומען האב איך געזען ס'איז ליצנות האב איך אים אפגעקאלט זאגט ער ניין מ'האט אים געזאגט ער זאל נישט האבן מיט מיר צוטון. זאג איך דו מוזט נישט האבן מיט מיר צוטון אבער מוזט דאך מיך נישט לאזן ווארטן ווי א בהמה דא. עניוועי איך בין נישט זיכער אז ס'איז דער מענטש בכלל, כ'ווייס נישט פונקטליך וויאזוי יענער האט געהייסן, יענער איז געווען דאכט זיך ביי א ספרדישע ער האט א ספרדישע חבד בית מדרש. ס'איז נישט וויכטיג. שרייבן זיי אז דאס איז נישט די ערשטע טראגעדיע אין די משפחה בערמאן. זיי שרייבן אז די טאכטער, די רבקה וואס איז יעצט נעבעך אוועק, זי האט געטון אויסער ווי געווענליך, זי איז געשטאנען צו די האנט פון איר מאן און זי האט אים צוגעהאלפן מיט אלע פעולות פון די שליחות, זי האט געפילט די ליכטיגקייט פון אידישקייט. און די שיינקייט פון אידישקייט און פון חסידות און זי האט עס איבערגעגעבן פאר די מענטשן אין איר שול. יעצט די רבקה איז נעבעך די פערדע טאכטער וואס אירע עלטערן האבן באגראבן אין די לעצטע יארן זענען נפטר געווארן זייערע קינדער שלמה הכהן דערען זעקס יאר אלט, מנחם מענדל הכהן דערען זעקס און דרײַסיק יאר אלט, בלימי דערען א מיידל פון זעכצן יאר אלט און היינט איז רבקה דערען נײַן און צוואַנציק יאר אלט. סאו כ'וואלט געוואלט זאגן פאר לעבאוויטש, מ'האט זייער שיין שטיל געמאכט דעם הרב אשכנזי פון כפר חבד, ער פלעגט מיר זאגן מ'האט אים שטיל געמאכט, זיין זון וויל אנהאלטן זיין דרך אבער איז שוין נישט דער קאפיציטעט ווי דער טאטע, מ'האט שוין נישט דעם דרך ארץ. וויל איך זאגן רבותי לאמיר זיך אליין צאמנעמען, ס'איז יש דברים בגו מען דארף אנהייבן אביסעלע מער צניעות ביי די פרויען, די קליידער, די לענג, די ערבל, און אויבן ביים קראגן, ביים האלז. מ'דארף אנהייבן צו טון מער קאנסטראקטיוו, ווייל די וועלט גייט עניוועי אונטער צוביסלעך, סאו האלט מען זיך שטערקער און מיט מאכן נייע זאכן, מיט חומרות מיט הידורים מיט האלטן די הלכה מער ערליך, דעמאלטס וועט מען נישט אזוי שנעל זינקען. יעצט דער קאטלער, דער דאגי פון לעיקוואוד, דער וואס ער באהאלט טשיילד מאלעסטעישאן, ער הייסט מלכיאל קאטלער, ער האט א שידוך געטוהן מיט זיין זוהן מיט א ספרדישע פרענקינע, א מאראקאיי, ער האט נאך א ווייב אין ארץ ישראל אבער זי וויל נישט ארבעטן ממילא ברענגט זי נישט אריין קיין געלט געט ער איר נישט קיין גט, ער האט אויך געמיינט ער האט חתונה מ'וועט האבן זיבעצן קינדער גארנישט איין זוהן וואס קיינער האט אים נישט געוואלט. יעצט אין בני ברק האט מען געפענט א נייעם האספיטעל פאר משוגעים, שוין לאנג דאס געברויכט, האלב בני ברק איז דאך משוגע, נאר ס'איז דא א נייער עירוב שבת, איז די אלע וואס זענען אין עירוב זענען נעבעך אין שפיטאל. יעצט א מיידל פון זעקס יאהר האט מען גערעיפט אין נתיבות, נתיבות איז דארטן ווי הרב אבוחצירא ליגט, לאור היום האט מען זי גערעיפט, נאך א מזל ס'דא די אלע ווידיאוס האט מען אים געכאפט. ס'א הפקר וועלט רבותי. שיקסט ארויס א מיידל ס'איז הפקר. יעצט רב שטיינמאן האלט אויך אז מ'זאל נעמען בחורים אין מיליטער, חבד האט אונטערגעשריבן אז זיי גייען אויך שיקן זייערע בחורים אין מיליטער, און זיי האבן געוואלט קומען דא לערנען אויף לעבאוויטש אויף סעווען סעווענטי, האבן זיי געגעבן זיך א נאמען בן ישיבה, ממילא האט מען זיי ארויסגעלאזט, אבער עס הייסט ווען זיי קומען צוריק דארפן זיי גיין אין מיליטער, יעצט האט זיך אריינגעמישט הרב לאנדא פון בני ברק, און האט ארויסגעגעבן א גרויסן שטארקן שטרענגן בריוו ער מיט נאך אפאר רבנים, אז דער איז נאו סאטש טינג, אונז גיימיר נישט אויפן וועג פון הרב שטיינעמאן. כ'האב ענק אייביג געזאגט דאס איז נישט קיין וועג, דאס איז א וועג ווייל ער איז א פארטיי פירער האט מען אים דאס פארקויפט, באט איטס נאט א וועי, מען דארף זוכן א סאלושען, סאו ברוך השם לעבאוויטש האט זיך צוגעשטעלט. און זיי ברענגען אויך א זאך, ביי זיי איז דאך דא א מעלה אז דער לעבאוויטש רבי האט אלעס באטאונט, נישט דא א פראבלעם וואס איז געווען און ער האט נישט גערעדט פון דעם, עניוועי שרייבן זיי דא אז בזמן שהחושך יכסה ארץ און תלמידים פון תמימים, דאס מיינט מען פון ליבאוויטש, ווילן גיין אין מיליטער, זאגט ער, דאס איז א זאך שלא עלתה בימיני אזא מין עוולה צו טוהן, און זיי זאלן איבערלאזן די ישיבה און גייען צו די מיליטער, זאגן זיי טו מיר ענק איבערזאגן דעם דעת קדשו הקדושה והברורה של כבוד קדושת אדמו"ר נשיא דורנו. זאגט ער וזה לשון אין אגרת הקודש חלק כ עמוד ש י ז, במענה למכתבו הוא שואל, אם אחיה בן ישיבה בארץ הקודש תבנה ותכונן להתגייס שם לצבא, זאגט ער לפלא, ס'מיר א פלא הספק בעיניו, ועד שצריך לשאול במכתב, דו דארפסט נאך פרעגן והרי ידוע וגם מפורסם, פסק דין הברור של רבני ישראל, וכמובן, מבוסס הוא בתורתינו תורת חיים. ס'שטייט אין אונזער תורה אשר בני ישיבה אין לגייס ולא יצא לצבא, ווייל אין לימוד תורתינו הקדושה בהתמדה ושקידה מגין ומציל על ארצינו הקדושה תבנה ותכונן ועל הדרים עליה, יעצט פארשטיי איך פארוואס די סאטמארע זיי ווילן דאך ארץ ישראל זאל אונטערגייען ווייל משיח טאר נישט משיח קומען זיצט מען דארטן אין כיתה פֿיר איך ווייס ווי עס הייסט פונקטליך אין מאנראו רחמנא ליצלן ס'שטינקט פון זרע לבטלה אין אלע האלס און אין אלע טוילעטס, ווייל זיי האלטן אז אזוי וועט די תורה נישט מגין זיין אויף ארץ ישראל. דאס זאג איך, דאס שטייט נישט אין בריוו. יעצט אין בתורת מנחם, כרך נון א' עמוד פֿיר און זיבעציק שטייט, מי שהושיבו אותו בישיבה שילמד הוא אם הוא סוגר את גמרתו אויב ער טוט צומאכן זיין גמרא ובורח און ער אנטלויפט, הוא נחשב עריק. ער איז גאר דער אנטלאפענער. עניוועי, שרייבן זיי דברי אלוקים חיים אלו נצחיים וברורים ואדרבה דור יתום זה מקבלים הם משנה תוקף היינט איז נאך אסאך שטערקער וואס א דור יתום ומי יבוא אחר המלך לזאת אנו מוחים נגד גזירת הגיוס ס'איז דא א שיחה פונעם רב אין תשכ"ח חלק א' עמוד פֿינף צוועלף ופונים בזה לרמים ולמשפיעים וכל מי שיש בידו לעורר ולחזק את תלמידיו התמימים

יורקאוויטש, ר' דוד מאיר דרוקמאן, ר' אשר לעמל הכהן, ר' אהרן שפירא, פון פרדס כץ, ר' יוסף גינזבערג, ר' ישעי' הערצל, ר' טובי' בלוי, ר' יצחק שלמה פראנק, און ר' מאיר אהרן. על כל פנים, ברוך השם אבי ליבאוויטש טוט אזא שיינע קאנסטראקטיוו זאך, נישט אריינפאלן צו דעם שטיינעמאן'ס נעץ, ער האט נישט קיין וועג, זאגט ער גיי צום מיליטער, האסט נישט קיין וועג, גיי לערן, זיל גמור. ס'איז דא וועגן. יעצט אין ארץ ישראל איז געווען אסאך גרויסע פייערס, און זיי זאגן אז איינע פון די גרויסע פייערס וואס איז געווען אין ירושלים אין רמות האט זיך אנגעהויבן פון הדלקה פון ר' שמעון, כ'האב געוויסט איין טאג עט מען דאס אונטער ברענגען, ווייל קיינער האט נישט געהעריגע, טאמער ס'צופליט די פייער האבן זיי נישט געהעריג אזאלעכע די פייער טענקס וואס מען דארף עס אויסלעשן מיט דעם, און קיינער געט נישט אבאכט געהעריג, כ'האב געזען אין סקווער האט מען געבויעט א גרויסן טורעם, און אין מאנראו אויכעט, און מען האט געטאנצט אונטער דעם, וואס טוסטו אז ס'פאלט צאם? וואס טוסטו אז די היץ לאזט אויף די אייזן, ווערן מענטשן געהארגעט? איך האב שוין לאנג געזאגט מען דארף עס מבטל זיין, נאר גארנישט, מען ווארט קודם עס זאלן חלילה אומקומען אפאר מענטשן חס ושלום. איך וויל אז מען זאל באקומען אן איידיע ווי שלעכט ס'איז אז מען גייט צו די אלע פאלשע ספיריטשעל און סייקאלאדזשיקעל קאונסלערס, ס'איז געווען דער יונתן ראזענבלאט ער האט געהאט זייער א גוטע פאזישן, דא אין א שול, און ער פלעגט גיין מיט קינדער אין סאונע בעדס און רעדן און קוקן, בקיצור מ'האט אים ארויסגעווארפן, יעצט האט ער זיך עדווערטייזט ער איז א ספיריטשול און סייקאלאדזשיקל קאונסלער, סאו ס'איז אן אומגליק, מ'גייט און מ'גייט און מ'וויל נאכמער געהאלפן ווערן און מ'שלעפט אריין אידישע קינדער אין דר'ערד אריין. עטס געדענקטס כ'האב ענק פארציילט, מסתמא א האלב יאר צוריק, אז ס'איז דא איינער, אפרים שרייבער, ער איז געווען א מלמד אין האלאנד, וואס א איד טוט אין האלאנד, ווייסעך נישט, מיט די וויטרינעס, ס'דארטן דא סטאר פראנטס, מען קען אריין גיין מען באצאלט אפאר יורא און מען קען טון זנות, ס'איז אנבעליוועבל, מען האט מיך אמאל גערופן צו מאכן דארט א מקווה, ס'איז דא דער ברודער פון פאדעווע, א פאדעווע, ער האט נישט געקענט טרעפן קיין דזשאב, איז ער געגאנגען אויפשטעלן אידישקייט אין האלאנד, דו פערד וואס דו ביסט האב איך אים געזאגט, האלאנד אין יעדע גאס האט זיינע זונות און ס'וועט זיין אן אומגליק, זאגט ער ער האט נישט קיין פרנסה דאס מוז ער טון, חי וואס ער איז, עניוועי איך האב נישט געוואלט בויען די מקווה, ווער ס'האט עס מיר יא געבויעט ווייס איך נישט. א איד טאר דארט אפילו נישט דורך גיין. עניוועי, איז שוין דא אן תלמוד תורה, איז דער אפרים שרייבער האט מאנס געווען אפאר קינדער, און ווען מ'האט אים געכאפט איז ער אנטלאפן צוריק אויף מדינת ישראל. עניוועי, דער גאווערמענט פון האלאנד האט פארלאנגט אז מדינת ישראל זאל אים צוריק געבן, און זיי גייען אים די וואך צוריק געבן. יעצט איך פארשטיי בכלל נישט, האסט דאך געהאט אזויפיל נקבות עס האט נאר געדארפט קאסטן אפאר צענט, און ס'איז ליגעל, מטעם דער ממשלה, כ'מיין ביי א איד, ביי א איד איז דאס קיינמאל נישט ליגעל.

ס'איז נישט דא קיין אפשטעל. שוין, פארט מען דאך גוט, ברוך השם. יעצט דארף מען נאר זען קובע צו זיין צו מען קען נישט מענדל ראבערט צוריק פירן אויף אנטווערפן, אפשר זוכן זיי אים אויכעט איינצושפארן. יעצט דער בערלאנד מאכט זיך משוגע דארטן, אים דארף מען אויך צוריק פירן אויף מדינת ישראל און ער איז נישט אנגעקומען צום פליגער. איך וויל נישט רעדן וועגן אים, איך קען אים פערסענעלי. ער איז א גרויסער עובד השם אבער ער איז אזא טאטאלער משוגענער, ער שיקט מענטשן צו יוסף הצדיק צו אנדערע פלעצער ווי מען ווייסט זיי ווערן געהארגעט, א טאטאל וועקאו, סאו איך גיי נישט יעדן טאג רעדן פון אים, ער מען האט אים יא געזאגט מען האט אים נישט, און איז ער יא אנגעקומען צום פליגער, נישט, זאל ער יא אנקומען זאל ער נישט אנקומען ער זאל זיצן אזוי ביז ער האט לעבן איז אויך נישט שלעכט. יעצט וויל איך רעדן פון זייער א וויכטיגע זאך וואס מען דארף וויסן, דער וויזשניצער רבי, מען האט אים געבעטן מען זאל אונטערשרייבן אז מען זאל נישט נעמען קיין בחורים אין מיליטער, האט ער נישט געוואלט אונטערשרייבן, ווער איז אריין געקומען? דער פלאר, דער דרעטליגער, דער משוגענער בהמה איז אן אמעריקאנער טיפש האט זיך נאך נישט אויסגעלערנט אז די אלע עסקנות וואס ער טוט, צום סוף וועט מען עס אים צוריק ווארפן אין פנים, און קיינער נישט אינטערסירט. וואס ער זאגט, ער הייסט אן אמעריקאנער, ער איז נישט אחד משלנו ווי מען זאגט, אונז טוהן מיר אים נישט רעספעקטן ווייל ער האט זיך געפענט א שטיקל כולל און זיך אריינגענומען דארטן עפעס א קוק'ניק צו זיין דארטן דער ראש בעזעם. ער מיינט ער העט אזוי וואקסן, ער העט וואקסן, ער עסט גענוג, ער פרעסט, ער זעט שוין אויס ווי א גרויסע טאנק, יא דאס איז גוט, זאל ער דאס טוהן. ער האט געעפנט א נייע תלמוד תורה מיט נייע משוגעת'ן, איך האב יעצט געזען א צעטל, ס'האט זיך געעפנט די נייע תלמוד תורה פון דעם פריד, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא איינער וויינבערגער וואס ער איז א ספק חזיר ער איז דעם סקולענער רבינ'ס איידעם, און ער איז פאיע רב'ס, פאיע צדיק'ס, זון, און ער האט געעפנט א תלמוד תורה, כ'האב געזען יעצט די אלעס וואס מען מוז אונטערשרייבן, איך זאג ענק, ווען משוגע טוט וויי טאנצט ער א גאנצן טאג פאר יסורים. די אלע עקסטערלעך וואס מען מאכט, און מען דארף ברענגען די קינדער שבת אין חדר מיט די אלע זאכן, דא גייט זיין פרייליך אין די וואכן, איי ס'איז צרות, איך בין נישט אזוי קאנווינסט אז דאס קינד מוז לערנען נאך פינף שעה, ווי איך בין קאנווינסט אז דאס קינד מוז האבן שמירה ווען ער קומט און ווען ער גייט, און דאס גייט נישט זיין, ווייל דער פריד גייט נישט וואטשן דאס קינד, ער גייט שטעלן דארטן א שטעלפארטרעטער. עפעס א האומלעס מיט א דזשאבלעס, ס'גוט. עניוועי ס'יעצט דא ברעיקינג נוז אז מ'גייט איינזעצן מיסטער טשארלס היינס, דאס איז די די אמת וואס אונז האמיר שוין געווארט די גאנצע צייט אויף דעם, ער איז געווען א פארברעכער און מ'האפט מיר אבער ס'וועט קומען די צייט ווען מ'וועט טאמפסאנען אויך איינזעצן ווייל היינט פראווט מען אלעס וואס דא איז געווען. דיבלאזיא זאגט אז ער האט באקומען געלט פון מענטשן וואס האבן אים געזאגט אז ס'זאל נישט זיין קיין פעיוואריטס פון סיטי האל. איך אזויפיל באלאני מיט בלאף, יעצט ארויסגעקומען אז די קירכע געט געלט, רבותי סאטמאר האט דאך א מנהג ווי מען געט געלט מוזן זיי דאך מאכן דאס געלט, נאכדעם מוזן זיי שרייען אויף אנדערע אז מען טאר נישט, די טשורטש די קירכע געט געלט יעדן וואס מען האט אביוזד אז זיי זאלן מאכן א שווייג זאל נישט ארויסקומען עפענטליך, הערט וואס דא טוט זיך, קוקטס ווי אונז האלט מען, יעצט ווען וועט סאטמאר אנהייבן צו געבן געלט? ווען וועלן אלע אידישע קהילות אנהייבן צו געבן געלט? ווען וועט די אגודה אנהייבן צו געבן געלט? שוין, סאו ר' מאטעלע האט נישט געוואלט אונטערשרייבן, כאטשיג ס'איז די וויכטיגסטע זאך מ'זאל נישט לאזן בחורים גיין חלילה אין מיליטער, האט ער נישט געוואלט אונטערשרייבן, פארוואס? ער האט געזאגט איך קען זיך נישט אויס מיט די ארץ ישראל'דיגע פאליטיקס, יעדער ווייסט נאך די חתימה וואס איך האב געשפיגן די רבנים אין פנים און איך האב געזאגט זענען פאלש, איז יעדער איז קאנווינסט היינט אז א רב'ס חתימה איז גארנישט, מיינט אדער פאליטיק אדער געלט אדער האט מען אים געדרוקט, מ'האט אים לוחץ געווען, ס'איז געווארן א דזשאוק, דאס האב איך געוואלט. ביסט א חיה, ביסט א חזיר, ביסט א געלט פרעסער. דארף מען דיך נישט פאלגן. זענען געגאנגען אויף ארץ ישראל נעמען חתימות אויף מיר. איז געגאנגען ווינער רב און ער האט געזאגט ס'איז דא א מניוול. האט ער געזאגט א מניוול לייגט מען נישט אין חרם. א מניוול נעמט מען קער ווי אז מ'נעמט קער פון א מניוול. האט ער געזאגט ער פאלגט אבער נישט. פאלג נישט, אז דו האסט נישט קיין השפעה אויף אים וועט ער לאכן פון דיר פונעם בריוו אויכעט. און עס איז טאקע געווען אזוי. נאכדעם זאגט ער פאר ווינער רב נעכטן איז דא געווען א סייקייטריסט צו די וואך. און ער זאגט ער האט אין בני ברק פערציג קעיסעס ווי טאטעס האבן געשלאפן מיט די טעכטער, און ער איז א מענדעטארי ריפארטער און ער וויל וויסן צו ער מעג עס איבערגעבן, האט ער אים געזאגט דער רב ליפקיץ שוין זאלסטו גיין קאלן די פאליס, און אזוי זעצט מען צוביסלעך איין יעדן, ס'איז שוין נישט קיין הפקר וועלט. עניוועי, האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, אין יעדע מלחמה איז דארף מען קולע אל השערה זיין, ס'איז דא יעצט אין ארץ ישראל א גאנצע מאוומענט, און זענען ארום געגאנגען פרעגן די מנהלים מיט די עלטערן, און זיי האבן געפרעגט וואס טוט מען טאמער מען כאפט אז מען מאלעסטעד א בחור, צו א יונגעל אין חדר, צו א מיידל. איז וויל איך ענק זאגן די פאלטשקייט וואס דא גייט פאר. ער האט דאך אזוי גערעכט געווען דער ר' מאטעלע אז ער האט געזאגט ער קען נישט די ארץ ישראל'דיגע פאליטיקס, און אין טשיילד סעקשועל אביוז קען קיינער נישט די סוגיא אזוי ווי איך. איך האב אוועק געגעבן צען יאר פון מיין לעבן אז מען זאל אויסראטן די חזירים, און למעשה ראט מען זיי אויס. נאר יעדן טאג האבן זיי אן אנדערן וועג אזוי ווי אויף וועלכן וועג זיי גייען איז אזוי. ס'איז ארום געגאנגען א צייטונג און זיי האבן געפרעגט ווער איז בעל אחריות אז אונזערע קינדער זענען סעיף אין תלמוד תורה'ס? ווער איז בעל אחריות אין דער צייט וואס זיי זענען אין די מוסדות? ווער איז בעל אחריות אז ס'איז דא קינדער וואס זיי בלייבן שלאפן ביינאכט? כ'וויל ענק סתם זאגן, דאס שטייט נישט אין צייטונג, נאר איך האלט אז ארץ ישראל איז אסאך ארגער ווי דא, ווייל די קינדער גייען אהיים, אדער לאמיר זאגן, נאך איינס אזייגער גייען די מיידלעך היים און זיי קומען מער נישט צוריק, סא ווי דרייען זיי זיך א גאנץ נאכמיטאג? ס'איז דאך א דזשאוק די גאנצע זאך, נעמסט א מיידל, איז אלט זעקס, זיבן, אכט, ניין, צען, עלף, צוועלף, דרייצן יאר, און זי דרייט זיך א גאנץ נאכמיטאג נאך איינס אזייגער, ווייל ס'איז צו הייס צוריקצוגיין, און ווייל די מוסדות פארגינען נישט צו געבן א סענדוויטש פאר דעם קינד. ס'איז געפערליך די מצב, כ'האב אמאל געזאגט ווען איינער וויל זיך קויפן עולם הבא זאל ער באצאלן אפאר הונדערט טויזענט דאלער פאר באסעס, מען זאל אהיים טראגן די קינדער ביי לאנטש און מען זאל זיי צוריק ברענגען נאכמיטאג, יעצט אויב דאס קינד איז צו שווער צו לערנען ווייל ס'איז הייס, בין איך מסכים מען דארף נישט לערנען, מען רעדט דאך דא פון מיידלעך, דארפסט לערנען? נע, שפיל פוטבאל, בעיסבאל, מען זאל אויפן דאך פון די ישיבה צו פון די תלמוד תורה צו פון מוסד בויען א גוטע בעיסבאל און א בעסקעטבאל פיעלד און מען זאל זיי האלטן אין די ראמען א קינד וואס איז אינדערהיים א מאמע קען נישט האלטן קינדער אין די ראמען זייער שווער ספעשעלי ווען זי געט איר נישט קיין עקטיוועטי בקיצור די אלע תלמוד תורה'ס האבן געוואלט באהאלטן די גאנצע זאך זיי האבן געהאלטן עס איז נישט דא קיין פראבלעמען איי א משוגענער אין ניו יארק מאכט דא א פראבלעם עס איז נישט דא באמת קיין פראבלעם שוין די צייטונג שרייבער'ס האבן געזעהן אז מען באהאלט אלעס און זיי האבן געזען אז ס'גייט זיין פרייליך דא, ברוך השם אז ס'קומט שוין ארויס אין די היימישע צייטונגען. בקיצור, זאגן האט יעדער געזאגט אונזערע קינדער זענען מעל ומעבר פאר יעדע זאך. באלאוני. יעצט זענען געווען אין איינע פון די חשוב'ע תלמוד תורה'ס, איך וויל נישט ארויסזאגן די נעמען ווייל די איידיע איז דא נישט יעצט צו באגראבן די תלמוד תורה ווייל דו קענסט יעדע תלמוד תורה באגראבן. בקיצור, האט מען גערעדט צו א בחור וועגן צו איינער איז דאך פוגע דא אין די ישיבה. בקיצור דערציילט ער אזוי, א בחור זאגט ער אז דו גייסט זאגן א ווארט קעגן די משגיח, איך בין געגאנגען רעדן כ'האב פארציילט פארן ראש ישיבה אז דער משגיח האט מיך פוגע געווען, האט מען מיך ארויסגעווארפן פון די ישיבה ווייל איך רעד, איז זענען זיי געלאפן פרעגן די ישיבה צו זיי ווייסן אז דער משגיח האט געטוהן עפעס וואס מען טאר נישט, לייקענען זיי, די סוף איז געווען דער בחור האט זיך נישט געפוילט, איך בין עניוועי אין די גאס, עס איז געווען די בעסטע זאך פאר אים. איז די ראש ישיבה איז אנטלאפן אויף חוץ לארץ, איר פארשטייט? דאס איז וואס דא גייט פאר, זיי האבן שוין ארויס אונזער וויי געשריי, עניוועי, נאכדעם זענען זיי געגאנגען ווייטער, זענען געווען אין א תלמוד תורה וואס דאס הייסט שתילי זיתים, דאס איז אין בני ברק, און די ערשטע זאך האבן אלע. איינגעשטעלט און געזאגט, ברוך השם אין אונזער תלמוד תורה קוקט מען מיט א שטארקן שטרענגן אויג אויף אלע תלמידים די גאנצע צייט, דאס איז א טעות, עטס דארפטס נישט קוקן אויף די תלמידים, עטס דארפטס קוקן אויף ענקער איינגעשטעלטע, באט עניוועי, און אונז געבן נישט פאר קיינעם קיין שום מין פריווילידזש אז א בחור'ל זאל קענען רעדן מיט אן אוטסיידער, א יונגל זאל קענען רעדן מיט אן אוטסיידער, אונז וואטש מיר אפילו ווען מען קומט צו דער תלמוד תורה און ווען מען גייט צוריק זאל נישט רעדן מיט קיינעם. שטייסט דאס איז עושין מעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס, דו ליגנער דו, פינעף מעטער אוועק פון די תלמוד תורה בילדינג קענסטו דאך שוין נישט זעהן, דו שקרן, דו שייגעץ וואס דו ביסט, נאכדעם כדי זאלן זיך קענען ריינוואשן זייערע לגיונות זאגן זיי אזוי. אונז בעט מיר אויכעט אז די הורים די עלטערן זאלן מפקח זיין בעין יפה און זאלן בודק זיין אז קיינער טרעפט נישט די קינדער אין די גאס, טאמער דו האסט א חשד זאלסטו זייער וואטשן, און מען זאל אויכעט רעדן מיט די קינדער אז טאמער איינער האט עפעס געוואלט פון דיר צו געטון זאלסטו גארנישט פארשווייגן. יעצט האט מען זיי געפרעגט די פאנטש ליין, טאמער האט מען אבער יא געכאפט א קינד און מען האט אים פוגע געווען, האט דער תלמוד תורה שתילי זיתים פון בני ברק געזאגט אז זיי האבן גרויס סייעתא דשמיא, און מעולם לא נתקלו באירוע כזה. קיינמאל האבן זיי זיך נאכנישט געשטרויכלט מיט אזא מין זאך, איר הערט וואס פאר א באלאני ס'גייט פאר? סא וועם האט מען יא גערעיפט אין בני ברק? דאך יעדער פאר יעדער פיפטער יונגל איז דאך גערעיפט. שוין, יעצט איז דא א מנהל פון א מוסד ידוע, ער שרייבט נישט ווער דאס איז, האט געזאגט פאר כיכר השבת, און יעדער וויל אונז באשמוצען, וואס? דער אחריות ליגט אויף די.

נעבעך אויף ארץ ישראל האט מען אים ארויסגעווארפן ווייל מ'האט אים געוואלט איינזעצן דא, דער בויער דער וואס האט געגרינדעט אין מאנסי בית דוד, און זיין איידעם הייסט וועבער, וואס זאגט די גמרא, ס'נישט דא נאך אזא אומנות גרועה ווי א גרדן ווי א וועבער. און ער איז דער מנהל פון די גאנצע תלמוד תורה, איר הערט א מעשה, און מען גייט אים פרעגן, העי וואס טוט זיך דא, זאגט מען אוי מעולם איז קיינמאל דא גארנישט געווען, איך האב געוואלט וויסן די אלע, ס'קומט אריין כסדר אין די משטרה, נישט יעדער וויל קומען פאראויס. אין ארץ ישראל אזויפיל פגועים, כ'האב געוואלט וויסן די אלע זאכן, דאס איז קיינמאל נישט געשען טאקע? דאס געשעט ערגעץ אין עולם הבריאה צו אין עולם יצירה? וואט אר יו באלאוניאינג אראונד? סאו יעצט איז די מלחמה אזוי, זענען שוין מודה אז מ'דארף וואטשן די קינדער, מ'דארף רעדן מיט די קינדער, אבער געשען געשעט עס נישט. און פארוואס דארף מען נעמען צו רעדן מיט די קינדער יעצט? זאגן זיי, אונז האמיר געהאט איין מאל א פאל, און יעצט הייבט זיך שוין אן די מי שמודה על האמת, אז א קינד איז געווען זייער שטארק מאלעסטעד, און נאכדעם ווען מען האט בודק געווען אלעס האט מען מברר געווען אז די עלטערן זענען נישט געווען גענוג אחראיות אין די השגחה אויף זייערע קינדער אויפן וועג אין חדר, און עפעס א מענטש פלעגט אים טרעפן אין די גאס. דאס קען זיין אמת. ס'איז דא דא א איד וואס ס'וואוינט אין ווילימסבורג, ער איז אלט. כ'ווייס ווי אלט ער איז היינט, מסתם איז ער זעכציג יאר, האט ער מיר דערציילט אז ער פלעגט פארן אין ירושלים מיט א באס, די אגד האט גענומען פון עפעס וואו זיי האבן געוואוינט ביז מאה שערים אריין, גענומען די קינדער, פלעגט זיין אנגעפאקט דער באס און עפעס א מיידל פלעגט אים אפווארטן יעדן טאג, ער איז געווען דארטן אכט אדער ניין אדער צען. און זי איז שוין געווען א בוגרת, זי איז שוין געווען מסתם טמא טומאת נידה, און זאגט אז מ'האט זיך אזוי געשטופט אין די באסן אז זי פלעגט אים עפענען דעם זיפער אינעם באס און ארויסשלעפן די ערווה, און ער זאגט פון דעמאלטס איז ער געווארן אזוי צומישט און צורודערט ער האט געהאט א ביטער לעבן, זי מיינט ס'איז א דזשאוק, און דאס איז זייער וויכטיג צו וויסן, די באסעס טראגן דארטן די קינדער זייער צפוף. צאמגעשטופט, דעס שטייט נישט אין צייטונג, דעס איז זאכן שוין, דעס זאג איך אייך נאר בעל פה. יעצט איך זאג עס גרעפיק, נישט ווייל איך וויל איר זאלט, ווי מען זאגט, באקומען שלעכטע איידיעס, איך וויל איר זאלט וויסן וויאזוי מען דארף וואטשן, א יונגל גייט אינעסענטלי אין חדר, דארט איז דא עפעס א מיידל וואס איז שוין נעבעך אויכעט מסתם פגוע, און אפשר גאר פון איר עלטערן צו פון וועם, און זי האט אנגעכאפט א פרעמדן יונגל, זי האט אים אפגעהארגעט אויף א לעבן, וואס א לעבן ער האט געהאט דערציילט ער מיר. די ערווה הייסט אין חומש במבושיו, וואס א מאן שעמט זיך. א מאן שעמט זיך, א מאנספערזאן, א מאנסבילד, שעמט זיך דו זאלסט אים ארויסשלעפן די ערווה. ער עקלט זיך פון דיר. עספעשעלי ווען ער איז אכט ניין און צען ער האט נאך נישט די תאווה, וואונדערט זיך האו דו יו קליימב אינטו היז פרייוועט פלעיסעס. יעצט וועגן דעם זאג איך עס ווייל איך וואלט געוואלט זייער שטארק יעדער זאל אויסטשעקן דיינע קינדער ווען זיי פארן מיט די באסעס, קוק וויאזוי זיי פארן. קוק! ס'א גרויל וויאזוי אין ארץ ישראל פארט מען די באסעס. איך פאר אייביג אויף ארץ ישראל, קיינמאל איך נישט נעמען א פאבליק באס. פארוואס? ס'א עקל וויאזוי מ'שטופט זיך אין די באסעס. עניוועי, לאמיר צוריק קומען דא. סאו זאגט ער אז מ'האט געכאפט דאס יונגל גייענדיג אין חדר, און שוין. למעשה, אז מ'האט געכאפט דאס יונגל גייענדיג אין חדר איז דאך א גרויסע פראבלעם, ווייל דאס קינד ווייסט שוין וואס צו טון מיט אנדערע קינדער. זאגן זיי אז אונז האמיר אבער גע מטפל געווען מיט בצורה יסודית, מיט א יסודות'דיגע צורה. וויאזוי? היער איז די פאנטש ליין, איך האף אז יעדער זיצט. אנגעבינדן מיט א סיט בעלט ווען נישט פאלט איר אראפ פון טשעיר, על פי הוראות הרבנים שליטא. איך הער ווי דער גאנצער עולם לאכט שוין, לאכטס רבותי, ס'איז ענקערע קינדער. יעצט דאס איז זייער וויכטיג צו וויסן אז אין ארץ ישראל דרייען זיי זיך אין די גאס זיי גייען א וועג פון א האלבע שעה, כ'מיין מ'קען אפווארטן יעדעס מיידל, און ס'איז זייער זייער שווער, זאג די מאמע זאל מיט גיין מיט יעדן קינד, איטס כמעט אימפאסיבל. אמאל האט מיר געזאגט א גרויסער בעל מחנך, די אמעריקאנער קינדער האבן א באס,

האב אים געזאגט, איך ענדיג מיין שיעור, איך לערן פאר א שיעור, דארט ווי איך דאווען יעדן אינדערפרי לערן איך פאר א שיעור, און נאכדעם ווען איך ענדיג דעם שיעור מוז איך גיין אויף בראדוועי ווייל איך ענדיג פונקט דעם שיעור דעמאלטס ווען די מיידלעך גייען צו די מיידל סקול אויף דיוויזשאן עוועניו, איז נישט דא קיין אנדערע עצה נאר אז איך זאל גיין אויף בראדוועי ווען נישט וואלט איך אריין געבאמפט אין הונדערטער מיידלעך און ס'איז נישט צניעות פאר מיר ס'איז נישט צניעות פאר זיי ס'א מחיה מ'וואקט זיך אויף בראדוועי. טאמער אבער אין ארץ ישראל איז נישט דא אזא מין גרויסן וואק ווייל אין וויליאמסבורג לעבט מען זייער קאנדענסד איז וואקן אלע מיידלעך מיטאמאל איז ברוך השם זענען זיי סעיף אבער טאמער אין ארץ ישראל די הייבט אן פון דעם סמטה פון דעם געסעלע פון יענע געסעלע און א מאמע האט צען קינדער קען זי צען קינדער באגלייטן אין חדר? קיינמאל אין לעבן נישט! קען זי באגלייטן צען מיידלעך אין סקול? קיינמאל אין לעבן נישט! און די חזירים וואוינען דארטן געלאר, ס'איז דא אסאך פרענקען, זיי האבן נישט קיין מורא, זיי האבן נישט קיין משפחה, ס'א גרויל. סאו זיי, איך האב שוין לאנג געזאגט, זיי דארפן אויך האבן באסעס. אדער זאל מען זיך צוזאמקומען אויף איין פלאץ, אין א כיכר, און פון דארטן זאל יעדער גיין אינאיינעם. אבער וויאזוי ס'איז יעצט איז עס נישט גוט. עניוועי, יעצט איז דא א תלמוד תורה וואס ס'הייסט אור גאון, דאס איז אין בני ברק, האבן געזאגט פאר כיכר השבת אז זיי האבן שוין אנגעהויבן צו רעדן מיט די קינדער, אונז זעה מיר שוין די סכנות וואס ס'ליגט באהאלטן אין די זאכן, איז פארשטענדיג פון זיך אליין, אינטערעסאנט ווען מ'האט מיך געלייגט אין חרם איז עס נישט געווען נאך די סכנה, ס'איז געווארן די לעצטע אכט ניין יאר, דעמאלטס איז נאכנישט געווען פארשטענדיג פון זיך אליינס, נאר כ'האב נישט קיין פראבלעם מיט די ארץ ישראל'דיגע, זיי האבן מיך טאקע נישט געלייגט אין חרם, זיי האבן נאר מורא געהאט צו רעדן, אבער זיי האבן געוויסט דעם אמת, די אמעריקאנער האבן געלייגט אין חרם ווייל זיי האבן נישט געוואלט ס'זאל ארויסקומען דעם אמת, האבן זיי געזאגט מ'טאר נישט רעדן דערפון, עניוועי. האט מען זיי געפרעגט וויאזוי זענט עטץ זיך מטפל טאמער סאיז דא א בחור צו א יונגל וואס מהאט אים תוקף געווען מהאט אים מאנס געווען מהאט אים גערעיפט נו ענפערן זיי לצערינו הרב און צו אונזער גרויסן צער אלה הם דברים שקיימים סגעשעהט ואם אירע מקרה של תקיפה טאמער סגעשעהט אנחנו מטפלים בזה בצורה יסודית טומער אונז מטפל זיין מיט א צורה יסודית. וואס הייסט צורה יסודית? הע הע הע, מען גייט צו די רבנים. מען איז דאך ביז יעצט אויך געגאנגען נאר צו די רבנים. זעט אויס דאס איז די יסודות. יעצט, ס'איז דא א תלמוד תורה וואס הייסט דרכי נועם. די תלמוד תורה איז אין צפון. דאס איז אין צוואסער געגנט. דאס איז אין צפון. זאגן זיי די זעלבע זאך. אונז האמיר א צוות וואס האבן געלערנט און זיי זאלן וויסן וויאזוי צו נעמען קעיר פון די זאכן. לצערינו הרב, אונז זעמיר זייער גוט באוואוסט די אלע בעיות. אונז ווייס מיר אלעס קלאר.

גיבן מיר אויך אובאכט אז דאס קינד וואס איז שוין געווארן פגוע זאל נישט אנרירן אנדערע קינדער ווייל אונז קען מיר דעם פראבלעם. נו, און וויאזוי למעשה? וואס טוט מען? זאגט ער בעצה עם גדול בישראל. האהאהא. כ'האב געוואלט זאגן דא אין סאטמאר, כ'האב גערעדט פאר צוויי פאר דריי וואכן צוריק אז ס'דא א בחור זיין טאטע האט אסאך געלט און ער לויפט נאך נאך בחורים און די ישיבה אין קווינס האבן, צו מען זאל קום גארד ארויסווארפן, איך האב ענק דערציילט ס'איז געווען א מיטינג מיט זיינע עלטערן אין די מיטעלסטן צימער, בקיצור מען האט אים געהאלט, קיינער האט אבער נישט געוואלט האבן צו טוהן מיט א חזר, האט די הנהלה געזאגט ווער ס'האט נישט מיט אים צו טוהן וועט מען יענעם ארויסווארפן, פארוואס? ווייל יענעם'ס טאטע האט געלט, יענעם'ס טאטע הייסט אהרן שלום, פרידמאן, איך וויל נישט זאגן דעם ערשטן נאמען ווייל דאס קינד איז א רחמנות.

דער סוף איז געווען אז די וואך, ס'איז גאנצע צוויי וואכן נאכדעם, האט מען אים נאכגעקוקט ווייל בחורים האבן קאמפלעינט זיי קענען מיט אים נישט לערנען, מען האט אים נאכגעקוקט און מען האט געזען ער איז אריין געלאפן צו איינעם אין בית כיסא, יעצט זאגט שוין די הנהלה אך מען מוז זיך שוין נישט חבר'ן מיט אים, דו רשע וואס דו ביסט, יעצט דארף מען אים איינזעצן אין דזשעיל אדער טראגן אין א משוגעים הויז, אים געבן טערעפי. יעצט גייסטו זאגן אז מ'דארף אים, מ'דארף זיך נישט חבר'ן מיט אים? ער זוכט נישט קיין חבר, ער זוכט א בחור וואס ער קען אויף אים גראפן און אים אויסטוהן די הויזן און טוהן כל דבר אסור, ער זוכט א בחור זיך צו חבר'ן? ער זוכט א פרענד? ער איז נעבעך א קוקו. סא דאס זענען היינט אונזערע גדולי החינוך. אבער דאס איז שוין אויך גוט, ווייל אמאל האט מען דאך נישט געכאפט קיין בחור. אמאל האט מען נישט אראפגערופן דעם טאטן, און אמאל האט מען אים נישט אונטערגעשטעלט אז מען זאל אים נאכקוקן, און געזען ווי ווען א יונגל, א בחור'ל גייט אריין אין בית כיסא איז ער אויף צרות ווייל ער לויפט אים נאך און ער איז שוין דארטן אים צו טאטשן, יענער האט זיך נאכנישט אפגעווישט דעם אחור פון דעם גדולים און ער כאפט אים שוין, ער שטופט זיך שוין אין אים, ס'איז א גרויל. און דאס איז די זאליקע, ס'איז די זעלבע ווי די ארויניקע, די זעלבע זאך, ווילאנג מ'וועט נישט אנהייבן צו רעדן אפן און איינזעצן אזאלכע בחורים אדער שיקן אים אין א משוגעים הויז. אויס. ביז דעמאלטס וועט נישט זיין גארנישט. עניוועי, יעצט לאמיר גיין צו די אנדערע תלמוד תורה. ס'דא דער משגיח פון חינוך אין די תלמוד תורה פרי חדש האט געזאגט פאר כיכר השבת, אונז האלט מיר אין די שיטה אז מ'דארף נישט רעדן מיט די קינדער פון די אלע זאכן. מ'דארף עס באהאלטן. ס'געשעהט נישט. אבער טאמער ס'וועט נתגלה ווערן אז א קינד איז געווארן נעבעך מאלעסטעד, האמיר אונז אלע טולס, אלע. אויסוואלן זיך מטפל צו זיין. פארוואס? ווייל יעדער פון די תלמוד תורה איז דורך א קורס, א קורצן קורס, איך האב אויך גענומען דעם קורס, ס'איז פערציג שעה, ס'איז גארנישט, ס'איז א דזשאוק, פארקערט, איך וויל אייך זאגן א סוד, ס'העלפט נאך אז מ'זאל קענען מאלעסטן, יא, ווייל דו ווייסט שוין וויאזוי צו ענטפערן און וואס צו ענטפערן, און נאכדעם, און מ'זיין שוין נעמען קער וויאזוי. מען דארף, זאגט ער, איך קען דערציילן אז ברוך השם אז די אלע יארן זינט ס'האמיר א תלמוד תורה איז קיינמאל נאך נישט געווען אזא זאך אז מען זאל מוזן אנקומען דערצו. ווייסט איך האב ענק פארציילט אמאל א איד איז געקומען, איך געדענק נישט דעם נאמען היינט, ווען איך בין ווען איי וואס גראואינג אפ, איז געקומען א איד צום סאטמאר רעבין צום דברי יואל אז ער האט פארענפערט אלע רבי עקיבא אייגערס אין שס, פרעגט אים דער רבי אלע צריך עיון גדול'ס אויכעט, ווייל רבי עקיבא אייגער האט אסאך מאל צריך עיון און צריך עיון גדול, ביי צריך עיון גדול איז.

אז טאמער איז דא א מקרה פון יא תקיפות, ווייסן זיי וויאזוי זיך מטפל צו זיין, פארשטייסט זיי ווייסן, איי דו האסט נישט געזאגט דאס קינד גארנישט, איז וויאזוי זאל דאס קינד אפילו וויסן אז ס'איז דא עפעס א פראבלעם, ס'איז אזא רשעות דאס, מ'זאגט גיי ווער געהארגעט, לאז מיר מיט דיר טוהן כל דבר אסור, און נאכדעם וועלן מיר זיך אונז מטפל זיין, איך וויל דיר זאגן, אלע סייקיאטערס זאגן אז די טיפולים העלפט נאר אויף אזויפיל, אז מ'זאל נישט וועלן זיך ווערן מאבד עצמו לדעת, קיין גרויסע זאכן העלפט נישט די אלע זאכן. און מען פלאגט זיך א גאנץ לעבן, סאו לאט ער מען זאל אים קודם. פוגע זיין. מאכן א שייגעץ און אויסלערנען אלעס, און נאכדעם גייט ער און ער וועט זיך מטפל זיין, בסך הכל האבן זיי גענומען א קורס, אויב זיי נעמען די זעלבע ווי אונז האמיר גענומען דא איז עס פערציג שעה, ס'איז נישט מער, און ס'איז בעיסיקלי געמאכט אז אז מען ברענגט אריין א מיידל צו א יונגל אין אן עמורדזשענסי רום אין א האספיטעל איז די דאקטער קען זיך דאך נישט אזוי אויס און וויסן וויאזוי צו רעדן, מ'האט אונז אויסגעלערנט אויף א סייקאלאדזשיקעל פוינט וויאזוי צו רעדן מיטן קינד, דעטס אלל, דעטס וואט איטס אלל אבאוט, און מען דארף ארויס נעמען פונעם קינד צו ער האט יענעם געשטופט אין מויל צו אין מאחור, ווייל בסך הכל טאמער האט ער אים געשטופט אין די אלע פלעצער קען זיין דאס קינד איז שוין געווארן א קעריער פון עיטש איי ווי אויך, נאר אויף דעם איז עס, מען זאל זען ווי ווייט ס'איז געגאנגען מען זאל וויסן וויפיל טעסט צו נעמען און וויאזוי צו הענדלען די זאך, דעטס אלל איט איז. יעצט זאגט ער אזוי. איך קען דיר דערציילן אז ברוך השם אויף אלע זאכן וואס איז געשען, יעצט פארשטיי איך נישט אינגאנצן, אדער קען איך נישט ליינען אדער קענען זיי נישט שרייבן, פריער זאגט ער אז מען רעדט נישט מיט די קינדער ווייל ס'איז קיינמאל נישט געווען נאך ביי אונז אזא זאך, יעצט זאגט ער איך קען זאגן ברוך השם, ס'איז געווען אסאך פאסירונגען משך די יאהרן פון תקיפת תלמידים וואס מ'האט מאלעסטעד קינדער און אנדערע מיני מדריגות, און אונז האמיר זיך מטפל געווען ביי יעדן איינעם עקסטרא. זאגט ער, וויאזוי ביסטו דאך מטפל? האסטו דאך געמיינט אז ער טראגט אים אריין אין טשילדרענס האספיטל אין מאנהעטן? זאגט ער, ניין ניין ניין ניין ניין ניין, ס'איז דא א דיין וואס ער הייסט יהודה סילמאן, ער האט געשריבן א תשובה, וואס די תשובה איז זייער זייער שוואך געשריבן, ס'איז מער נוטה אז ס'געט חיזוק פאר די פעדאפיילס, ער דרייט זיך ארויס, ער זאגט אז נאר אזוי, נאר אזוי מעג מען גיין צו די פאליס, און נאר אזוי, ווען נישט זאל מען גיין צו א רב. ס'איז זייער זייער שוואך. ער איז פון די דרייצן רבנים וואס זיי שרייבן מען זאל גיין צו די פאליס, נאר זעהט אויס די אלע רבנים זענען פול אוו האט עיר, זיי נישט ווערט א דיים, אונז שרייבט עטס זאלטס גיין צו די פאליס, און ער האט זיך אליינס מטפל געווען, ער איז געווארן א סייקייעטריסט מיט א סייקאלעדזשיסט, איך האלט מען דארף אים נאכקוקן, קען זיין די זעלבע מדריגה ווי נחמיה וועבערמאן, ס'איז געקומען א מלאך פון הימל און ס'האט אים אויסגעלערנט.

ער איז א מען מעיד דאקטער, אזוי ווי נחמיה וועבערמאן, עניוועי, כאטשיג זאגט ער אז ס'איז א לאנגער און א טייערע פראסידזשער, זעט אויס די רבנים קריגן אויך שוין געלט פאר יעדן וויזיט, אבער ס'לוינט זיך, צום סוף ווייזט זיך אויס אז ס'לוינט זיך. נאכדעם האמיר נאך א מענטש אן איש חיצוני וואס ער איז מוכשר צו דעם, קען זיין ער איז א סייקייעטריסט און סייקאלעדזשיסט, און אונז שיקט מיר צו אים אויכעט טאמער ס'איז א זייער א ערנסטער קעיס.

און אונז זעמיר אויך בקשר מיט די עלטערן פון דעם תלמיד, איר הערט דאס לצנות וואס דא גייט פאר? יעצט זיי שרייבן נישט זיי האבן א דאקטער, זיי האבן א אדם חיצוני, ער איז א מענטש וואס ער איז מוכשר, וויאזוי איז ער געווארן מוכשר? ער האט געקויפט אין א פייוו ענד טען סענט שאפ האט ער געקויפט די לייסענס אזוי ווי נחמיה וועבערמאן, וויאזוי איז ער געווארן מוכשר? זענטס משוגע? סייקאלעדזשיסט סייקייעטריסט גייען צען אדער פופצען יאר אין סקול, און זיי דארפן זיין אן טאפ אויף אלע מעדיקעישאנס, דאס איז פאר דעפרעשאן און דאס איז פאר דעם, דאס. פאר היי און לאו, עס זענען צודרייטע חברה, פרעגט מען אים, עטס גייטס אויכעט צו די פאליס אין די מקרים טאמער ס'איז געשעהט? זאגט ער, דער מענטש וואס ער פירט די תלמוד תורה זאגט ער, ברוך השם לא הגעני לרמה כזאת, אין אזא רמה זענען מיר נאך נישט אנגעקומען שתיאלץ אותנו לפנות למשטרה, מען זאל דארפן גיין צו די פאליס, איר הערט וואס דא טוט זיך? לייטס! אם, די רבנים ווילן היינט זיין די פארשטייערס פאר די פאליס, מען זאל נישט איינזעצן קיינעם. וואס דער בהמה דער רב סילמאן האט פון דעם ווייס איך נישט, זאגט ער אבער זאלסט וויסן אלעס וואס אונז טוהן מיר איז מיט אן אישור פון הרב סילמאן און מיט אים זענען זיך זענען מיר זיך אונז מייעץ. כ'האב געוואלט זעהן אז ווען ס'וועט נישט ארבעטן דיין קאמפיוטער זאלסט אריינגיין צו הרב סילמאן זאלסט אים פרעגן וויאזוי פיקסט מען דעם קאמפיוטער, ער וועט נישט וויסן, ער ווייסט נישט וואס א קאמפיוטער איז, וויל איך אייך פרעגן וויאזוי קען מען טראסטן קינדער, אידישע קינדער, יונגלעך מיט מיידלעך פאר די משוגענע רבנים, דו ווייסט זיי זענען משוגע, זיי זענען צודרייט. קוק אן האסטו דא הרב לעזער בערלאנד א משוגענער, יעדער איז אנגעקומען צוריק צו פארן אויף ארץ ישראל און ער איז נישט צוריק געפארן זעט אויס ער האט געזוכט ערגעץ זיך צו באהאלטן צו צו אנטלויפן ער האט גענומען א לויערקע וואס זי איז איז שוין געזעסן אויפן פליגער שטעל דיר פאר פארוואס האט ער גענומען א לויערקע ווייל ער האט נישט געטאטשט זכרים קען זיין יא אונז ווייסמער נישט ער האט געטאטשט נקבות האט ער גענומען א נקבה זאל אים ארויס נעמען פון דארט און ער האט געשריגן ער האט נישט קיין גבורת אנשים, ער כאפט נישט מען מוז נישט בועל זיין יענעם אין די גאנצע ניין יארדס, מען קען אמאל נאר צולייגן זיך און שפילן זיך מיטן אבר און יענער דאס מיידל ווערט משוגע און צודרייט. ס'איז נישט קיין בעילה וואס ס'א תורה'דיגע בעילה וואס מען טאר נישט, ס'מוז זיין כמכחול בשפופרת מען זאל חייב זיין מיתה אדער כרת, ס'איז א בעילה וואס נאך פאר די תורה'דיגן איסור ווערט יענער שוין צומישט און צוהארגעט, יעצט ווען מען טאטשט א מיידל, אפילו מען טאטשט די נאר אן איז עס שוין א איסור נידות אויכעט, און מען איז שוין עובר מן התורה אויכעט, מען איז עובר אויף לא תקרב, אבער מען זאל זיין חייב מיתה, איז דארף זיין כמכחול בשפופרת, אדער אזוי ווי די גמרא זאגט אז מען זעט זיי ליגן כדרך הנואפים, האלטן זענען שוין אריין געגאנגען, אבער וועי מאטש ביפאר דעט, וועי מאטש כמכחול בשפופרת איז דא די תורה'דיגער איסור פון נגיעה.

זיי שלאגן זיך דא ארום, מ'האט נישט געוואלט אננעמען די קינדער אין קעמפ, די קעמפ געהערט דאך פאר ווילימסבורג און וויזשניץ, האט מען נישט געוואלט אננעמען, ווייל זיי האבן נישט געוואלט אננעמען די קינדער פון וואס זיי מופן פון ניו יארק אויף מאנסי, האבן זיי נישט געוואלט אננעמען תלמוד תורה. האב איך זיי געזאגט, משוגעים, מאכטס אליינס דא א ישיבה קטנה מיט א ישיבה, דער וויזשניצער רבי איז אזוי אינוואלווד אין די ישיבה כמעט ווי איך, ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך.

איז געווען דער פנחס שלום'ס זון דער וואס האט איבער גענומען בארא פארק, האט אים איינער געפרעגט א קרוב משפחה, פארוואס לכבוד פון דיין טאטן זאלסטו אראפ נעמען פון נחום'ן דעם חרם, דיין טאטע האט נישט קיין מנוחה, דער א א אך וואס ער דאיעק געווען אז ער האט אונטער געשריבן, זאגט ער כ'האב מורא ווייל סרול האגער עמיצער יא האט א גאן ער העט אונז שיסן, דו דארפסט נישט מורא האבן, סרול האגער האט געוואלט זאלסט ערשט ווערן נאך א יאר דער רב פון בארא פארק האט דער רבי געזאגט היינט גייט ער ווערן, סרול האגער איז אן אויסגעשפילטער מענטש ביי זיין טאטן אויכעט, נאר דער טאטע קוקט זיך אום וועם האט ער בעסער. פאר וועם העט ער עס איבערלאזן? פאר פנחס קליין? דעם נואף? ער גייט דאך מיט אשת איש. עניוועי, זאגן זיי דא ווייטער אז ברוך השם מ'איז זיך מטפל, און מ'גייט אויכעט צו די עלטערן, און מ'טוט אלעס וואס מ'קען, אבער צו די פאליס איז מען נאך קיינמאל נישט אנגעקומען, און אלעס וואס מ'טוט מיר איז מיט אן אישור פון רב סילמאן. זייער גוט זיי האבן עס מפרסם געווען, ווייל דאס האב איך שוין אריינגעשיקט אין ארץ ישראל, דארט ווי איך דארף עס שיקן, און איך זאג זיי, פיק אים אויף. און ס'איז אינטרודינג אין דזשאסטעס. מיט דעם זעמער זיך אונז מייעץ. יעצט ס'איז דא א חדר וואס הייסט חניכי ישיבות, ס'איז אין מודיעין עלית, זאגן זיי אז אמת ס'איז טאקע דא די אלע פראבלעמען, נאך אין מודיעין עלית איז נאך דא די מערסטע פראבלעמען, אבער פון דעסוועגן דאך האלטן זיי אז מ'דארף נישט רעדן מיט די תלמידים, ווייל די צוות, די קרו פונעם חדר, ווייסן שוין אלעס, און זיי זענען כסדר אויף מיט די אויגן קוקן צו ס'געשעהט עפעס. נאכאמאל ליצנות. פרעגט ער און טאמער געשעהט טאקע א פראבלעם זאגן זיי דעמאלטס ארבעט מען שיתוף פעולה מיט די עלטערן דאס הייסט אזוי קודם זאגן זיי די עלטערן זאלסט נישט רעדן קיין ווארט ווייל דו און דיין נאמען וועט גיין פייפן און נאכדעם זאגן זיי די עלטערן כ'האב דיך אינדרערט פארשטייסט און זיי זאגן די עלטערן אז זיי זאלן צוריק ברענגען דעם קינד צו א מצב פון נארמאלי די פארשטייסט וואס דא טוט זיך ס'די עלטערן שולד ווייל זיי דארף וואטשן די קינדער ווען זיי קומען אין חדר און ווען זיי גייען אהיים. מלמד האט נישט קיין אבליגעישאן, נאר אז ער זאל אים נישט אנרירן די ערווה אין חדר, און ס'איז די עלטערנ'ס שולד טאמער מען וועט פגע א קינד, מוז מען ווארפן צוריק דאס קראנקע קינד, און זיי זאגן, ניין נעם עס, טעיק קעיר אוו הים, אבי זיי מוזן נישט גיין צו די משטרה. און זאגט ער דא די פיינעל דער כיכר השבת, יעצט מוזן מיר זאגן אז רוב חדר'ס ענטפערן די זעלבע גארבידזש, אז מען רעדט נישט מיט די תלמידים, ס'געשעהט נישט, ס'געשעהט אפשר יא אבער נישט ביי אונז, און די אלע זאכן, און יעדער ארבעט אויף זיין וועג, דער ארבעט מיט א רב, דער רב קען זיין דער נואף אליינס אויכעט. סאו איך וויל זאגן דעם עולם, איי וואנט טו עסק א קוועסטשען, האו סעיף אר אווער טשילדרען אין סקול ענד גאוינג טו סקול ענד קאמינג? יו וואנט טו נאו די טרוט אוו די ענסער? ער איז אזוי סעיף אזוי ווי ס'איז יעצט געווען א קינד פון פיר יאר איז אריין געפאלן צווישן די געיטס, קליין קינד, איז אריין געפאלן מיט א גארילע אין איין אין א זו. אין איין בור אין איין בונקער, און די חברה האבן געזען אז די גארילע שלעפט דאס קינד, זענען זיי געגאנגען זיי האבן געשאסן אויף טויט דעם גארילע, א א יונגע געווען נאך זיבעצן יאר אלט, פארשטייסט ווי סעיף אונזערע קינדער זענען, זיי זענען אריינגעפאלן אין א בול פען מיט א גארילע, און דער גארילע איז דער רב, דער רבי, דער וואס איז אחראי אויפן מוסד, דער מנהל פון די תלמוד תורה, די זענען אלע די גארילעס. און דיי צורייסן אונזערע קינדער. שוין. כ'האב עס געוואלט מאכן א גאנץ אריכות ווייל איך האלט אז דאס איז זייער וויכטיג צו וויסן האו אנסעיף אווער טשילדערן אר. איף ווי דאונט געט טוגעדער ענד ווי סטאפ איט. וועט נישט זיין קיין תלמוד תורה'ס. ס'איז דא פרויען וואס האבן היינט מורא צו שיקן קינדער אין תלמוד תורה. דאס איז וואס מ'איז גורם מיט דעם. כ'האב געזען די נייע תלמוד תורה פון דעם ספק חזיר, דער וויינבערגער מיט פריד, וואס גייט מען דארט טון מיט קינדער וואס זענען מאלעסטעד? מ'טאר דאך אויך נישט רעדן פון דעם, ס'איז דאך זנות! די גאנצע פריד משפחה, איין שטיק משוגעים, כ'מיין אז ער איז א ברודער פון דעם גרויסן טוער פריד, ס'איז איין קלאב פון משוגעים. יעצט כ'האב געוואלט פרעגן יעדן טאטן און יעדע מאמען, אפשר קענסטו פרעגן די מנהל פון דיין קינד'ס תלמוד תורה, צו מ'לערנט מיט די קינדער סעקשועל אביוז, און טאמער יא וואס טוט מען? יו בי סורפרייזד ענד שאקד. בפרט נאך יעצט קומט זומער, ער מוז שיקן די קינדער אין קעמפ, דו ווילסט וויסן וויאזוי מ'איז זיך מטפל מיט דעם? איז דא האט פֿופֿצן פאבליק פאונס וואס מ'זאל קענען אויפהייבן ס'זאל קאלן גראד ניין וואן וואן א נעכטיגן טאג? סאו אונז פאר מיר אין די זעלבע שיף און אונז זענען מוותר און מפקיר אונזערע קינדער פאר אפאר חזירים? אז דוד ראזענבערג'ס משפחה זאל קענען טאטשן אונזערע קינדער? און אין יעדע קעמפ איז דא די זעלבע, אין קראסנא איז דא די זעלבע, אין ספינקא איז דא די זעלבע. אין סאטמארע קעמפ אין באבעווער קעמפ. אלל די סעים גארבידזש, סאו עסק יורסעלף האו סעיף אר יור טשילדרען גאוינג טו סקול, קאמינג פראם סקול, ענד אין סקול? נאר איין זאך פאר קראסנע דארף מען האבן אביסל דרך ארץ, מען דארף זיי געבן קרעדיט, פאר אפאר יאר צוריק איז געווען א מלמד וואס האט געטאטשט א קינד און מען האט אים געכאפט און ער האט געזאגט יא יא אבער ער האט נישט געטאטשט דעם קינד ער האט נאר געוואלט צודעקן דאס קינד און א מעשה א בוידעם, למעשה האט מען אים געזאגט ס'איז זייער פיין, האסט דיך גוט ארויסגעדרייט בייט דו מוזט פארלאזן די קעמפ. ס'איז מיר יעצט געקומען א ידיעה פון ארץ ישראל פון איינע פון די הויפט שוטרים און חוקרים, מ'האט עס מיר איבערגעגעבן, אז זיי זענען אראפגעפארן אויף יאהאנעסבורג אויפצופיקן לעיזער בערלאנד, לעיזער בערלאנד האט נישט געוואלט קומען, ער האט מסביר געווען לאגיש, ס'איז אים בעסער צו שטארבן אין חוץ לארץ אזוי צו בלייבן אן איש קדוש, ווי ווען מ'וועט אים אהיים ברענגען אין ארץ ישראל און יעדע מיידל יעדע פרוי וועט זאגן ער האט מיר דא געשטופט און דארט געשטופט און אזוי געשטופט און אהער געשטופט ווייל דארט פרעגן זיי אויס פונקטליך. ממילא לוינט זיך אים ענדערש צו שטארבן דארט ווי ער איז, ווי איידערש צו קומען אויף ארץ ישראל. אזוי וועלן כאטש זיין מענטשן וואס אים האלטן אז ער איז ערליך. עדיין יש משוגעים שמחכים על קברו שיעמוד לתחי'. נאך א ידיעה מיר יעצט אריינגעקומען אז ס'דא יעצט א גאנצע אלעגעישן אויף ניין מלמדים אין א תלמוד תורה כ'טאר נאכנישט זאגן ווי ווייל דאס הייסט שיבוש תהליכי חקירה, אבער ס'דא ליידער ניין מלמדים וואס מ'האט זיי שוין חוקר געווען ביי די פאליס און זיי האבן זיך אלע מודה געווען און דאס איז אלץ פון איין תלמוד תורה, כ'האב ענק פריער געגעבן א גאנצע ליסטע ווי אלע תלמוד תורה זאגן מ'טאר נישט רעדן מיט די קינדער און ביי אונז פאסירט עס נישט האהאהא ס'איז ממש ס'איז אזא דזשאוק איך זאג דיר ס'דא וואס זיי לייקענען אז ס'איז קיינמאל נישט געווען א האלאקאוסט. איי ס'דא דאך אידן וואס האבן עס מיטגעמאכט און זיי האבן געזען זייערע טאטעס גייען ארויף אין פייער, די תירוץ איז, דאס וועסטו שוין דארפן ענטפערן, ס'איז דא מלמדים וואס זענען מאנס קינדער, ס'איז אין איין תלמוד תורה ניין שטיק, איז יעצט ארויסגעקומען, ווילן זיי אונז איינרעדן אז ס'איז נישט דא אין די תלמוד תורה קיין זנות, פיין. יעצט איז דא נאך א זאך, מענטשן קאלן אפ אז ס'איז דא איינער וואס מ'גייט נאך געלט פאר זיין קינד, זיי דארפן חתונה האבן גייט מען נאך געלט, און זיי טענה'ן אלע אז איך זאל אים נישט מער ארויף לייגן ווייל ס'איז נישט אמת די גאנצע מעשה. וויל איך דיר זאגן, איך בין געגאנגען, כ'האב אריינגעגאנגען אין די ארץ ישראל'דיגע ארכייווס, כ'האב ארויסגענומען זיין גאנצן תיק, יעצט איך זאל נאכאמאל דורכגיין אלעס וואס מען זעהט דא, דאס איז ממש, ס'איז נישט צניעות'דיג און ס'איז נישט ריכטיג איך זאל עס טון, אבער איך וויל ענק זאגן, ווען עטץ וועטס ליינען אויף וואס מען האט אים אלץ מאשים געווען, וואלט עטס אלע געוויינט, ס'איז נישט איין קינד נישט צוויי, און ס'איז אויך נישט איינמאל געווען און נישט צוויי מאל, וואלטס אלע געוויינט וואס מען האט געטון מיט קינדער. און למעשה האט ער זיך מודה געווען, ער האט עס נישט געלייקנט, ער האט נאר אנגעהויבן צו טענה'ן אז די קינד האט אויך געוואלט.

און פארטיג, דער איז נאטינג וואט טו טאלק אבאוט. יעצט איז געווען איינער וואס מ'האט אים איינגעזעצט אויף צוואַנציק יאר ווייל ער האט געהארגעט א מענטש וואס ער האט מאלעסטעד זיין סיי קינד, איז יעצט איז געווען נאכאמאל א הירינג האט מען אים אראפגעלאזט אַכט יאר, סאו ער דארף שוין נאר זיצן צוועלף, וועט נאך זיין נאך אפאר הירינגס, וואטש ענד סי. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט אין ארץ ישראל. איז געווען עובדיה יוסף'ס זון, ער איז געווען ער איז הרב הראשי, און למעשה האט ער געמוזט רעזיגנירן פון די הכשרים, און דער אשכנזיש רב האט עס איבערגענומען, און זענען שוין אלע מודה אז ס'טויג נישט, עד כדי כך אז ס'איז יעצט דא א גאנצע מאוומענט, מ'איז ארומגעגאנגען בודק צו זיין משגיחים, און מ'האט געטראפן אז אלעס איז אין דר'ערד. די משגיחים קומען נישט, דער באלעבאס טשעפעט נישט מיט זיי ווייל זיי טשעפענען נישט מיט אים, און זיי ווילן יעצט מאכן אז די געלט זאלן, ס'איז דא משגיחים וואס באקומען געלט פונעם באלעבאס, ווילן מאכן ס'זאל גיין נאר דורך די רבנות, די איינציגע פלאץ ברוך השם וואס ס'איז דא אלעס כשר על צד היותר טוב איז ברוך השם אין ברוקלין, איצעלע פימפ, ער טוט וואס ער וויל, ער מאכט וואס ער וויל, אהרן טייטלבוים געט טרייפות און נאר נוח געוו מעג אפשטעלן דעם טשעין, און ברוך השם ביי אונז איז אלעס אין בעסטן ארדענונג. דער עיקר איז ס'געווען א גרויסע הדלקה לג בעומר. יעצט, די רבנים זענען שוין מודה אז ס'טויג נישט אז מ'זאל האבן אינטערנעט, זיי זאגן אז די גאנצע משגיח די ישיבה דער וואס האט געמוזט אנטלויפן פון בית וגן איז נאר וועגן די אינטערנעט, איך זאג אייך דאס איז די גרעסטע ברכה וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן, אוודאי מ'קען עס אויסנוצן שלעכט אויכעט, ראה אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אבער זיי זאגן אז דורך די אינטערנעט רעדט מען רכילות און ס'טוט זיך מ'דרייט איבער, וואט דו יו, וואס חוץ שטעטס ארום? למעשה דער משגיח האט מען איינגעזעצט, ער האט געטשעפעט צענליגע בחורים, און זיי זאגן יעצט, אמאל פלעגט עס נישט גיין ארויס אין די גאס, היינט וויבאלד ס'איז דא די אינטערנעט לויפט עס ארום אין די גאנצע וועלט, פיין, ס'געפעלט ענק נישט, הערטס אויף צו טאטשן קינדער, און זיי זאגן אז מ'גייט צו די פרייע צייטונגען, יעדער מענטש רעדט. ס'איז זייער נישט גוט, אוודאי נישט גוט, ס'איז זייער גוט ברוך השם, און יעצט ס'איז דא א פרוי וואס זי שרייבט מיר אריין זי איז פון רמות אין ירושלים און זי איז טרייאינג טו ריעטש מי אוט ווייל זי האט מורא זי הערט וואס גייט פאר אין די חדרים און וויאזוי וואו זי זאל שיקן אירע קינדער זי איז פון ארידזשינלי א בעלת תשובה סאו וואס זאל איך זי ענטפערן וואס זי זאל טון ס'איז רחמנא לצלן וואס איז געווארן פון ישיבות יעצט ס'שטייט און די הגדה אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים דיינו, יעדע זאך איז דיינו, יעצט אילו ווען ס'וואלט ווען סתם געשטאנען א סוף גנב לתלייה איז דאך סך הכל תורה מן השמים, און כל שכן נאך ווער האט עס געזאגט שלמה המלך וואס איז געווען דער חכם מכל אדם וואס ער האט געפירט א מלוכה ער האט אלעס געוויסט אמר שלמה זאגן די ספרים שלמה המלך האט געקענט אלע גימיקס פארשטייט אדעם וחברו כאטש ער האט א גילגול קומה ער איז געווען א קעניג ער איז געווען אלעס.

פון מאנסי, דער אנדערע מנהל אין בית דוד איז געווען ראביי בויער, דער וואס האט געהאט דעם חזר דעם איידעם וועבער, וואס ער איז אנטלאפן. בקיצור, נאכדעם ווען ער האט גערעיפט אפאר קינדער אין בית דוד, דער וועבער, און זיין שווער איז שוין געשטארבן, האט מען עס נישט געקענט מער פארשווייגן, האט מען אים ארויפגעזעצט אויף א פליגער, און ער איז היינט אין ארץ ישראל. שוין. דער זיידע רבי הערשל מאשעווסקי איז א גרויסער תלמיד חכם, ער איז א תלמיד פון רבי שרגא פייוול, דער וואס האט געמאכט די תורה ודעת,

פון פרעיזער אין קאנווענשאן אין רעדיאו סיטי שו. יעצט וואס איז געשעהן איז, כ'ווייס נישט וויזוי ער האט זיך אלס ארויסגעדרייט אבער למעשה ער איז געפארן מיט זיין קאר אין וועסטפיעלד ניו דזשערסי ווייל ער איז פון לעיקוואוד, בקיצור מ'האט אים אפגעשטעלט ווייל ער איז אביסל צו שנעל געפארן, דעי פולד אים אווער, האט ער זיך נישט אפגעשטעלט ער איז ווייטער געפארן און קודם האט ער נעבעך איבערגעפארן איין אפיסער'ס פיס און ער האט גע'אינדזשערט א צווייטן אפיסער אויף די בעק און אויף די ניס, און די פאליס זאגט אז דער אבראמאשעווסקי פון לעיקוואוד האט מאלטיפעל אוטסטענדינג ווארענטס פאר היז ארעסט. סאם האו האט ער זיך אייביג געקענט באהאלטן אדער וואס? דער סוף איז געווען די פאליס האבן אים אפגעשטעלט, זיי האבן אים ארויסגענומען פון די קאר און זיי האבן אים איינגעזעצט. און עד כדי כך אז איין אפיסער איז אינגאנצן אראפגעפאלן פונעם זעץ וואס מען האט אים געגעבן. יעצט, זיינע ווארענטס פאר ארעסטס האבן שוין געקאסט דריי א האלב טויזענט דאלער, דאס מוז ער באצאלן, אויסער דעם וועט ער מוזן גיין אין תפיסה, און מ'האט אים יעצט ארויסגעלאזט אויף צוויי און פופציג טויזענט דאלער בעיל, סא כ'האב ווען געזאגט, ווען ס'שטייט ווען סתם אזוי א סוף גנב לתלי' איז אויך דא וואס זיך צו זארגן, כל שכן נאך אז שלמה המלך זאגט עס, איז זייער זייער אנגעשטרענגט דער מצב. רבותי, אויסער דעם וואס ער איז געווען תורה און קדושה און די תורה מן השמים, איז ער נאך געווען א חכם מכל אדם. סא דא האט מען נאך איינעם וואס מען האט אים יעצט איינגעזעצט. אין א וועג האב איך הנאה ווייל די פאליס לערנען זיך אויס, זיי לאזן יעדן פריי, און יעצט זענען דריי פאליס געווארן פארוואונדעט, איינער ערנסט און די אנדערע נישט אזוי ערנסט. יעצט גייט עס אנקומען אים אויסצולערנען. די פעדעפיילס באלאנגען נישט אין די סטריט. פונקט ווי ער האט נישט רחמנות מיט זיין אייבער אריינצושטעכן אין א קינד און אים אפ'הרג'נען, האט ער נישט קיין רחמנות איבערצופארן פאליס אויך. בהמה וואס ער איז, די פאליס קאר האט דאך א ווידיאו קעמערע, האט מען דאך געכאפט ווער ער איז, נו וואס לויפסטו שוין, ווי קענסטו שוין לויפן, שוין, יעצט עמיר גיין ווייטער. כ'האב ווען געוואלט זאגן, די גמרא זאגט אז רבי עקיבא האט געזאגט, כל ימיי האב איך געווארט איך זאל קענען מקיים זיין ובכל נפשך, און יעצט אז ס'קומט מיר אונטער אזא מצוה זאל איך עס נישט טון? א מורא'דיגע גמרא. יעצט. כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט אז אין מסכת יומא איז געווען דארטן איינער א כהן פון די צדוקים וואס ער האט אנגעצינדן די קטורת אינדרויסן און ער איז אריינגעגאנגען שוין מיטן רויעך איז געווען דארטן איז ער ארויסגעקומען האט אים זיין זון געפרעגט האסט נישט קיין מורא געהאט האט דער צדוקי געענטפערט די זעלבע כל ימיי האב איך געוואלט מקיים זיין די פסוק כי בענן אראה על הכפורת און יעצט אז ס'איז מיר אונטערגעקומען זאל איך עס נישט טוהן? אזאנס איז נישט דא. עניוועי, קומט אויס לויט דעם אז די קדושה און די קליפה האבן דעם זעלבן מין מסירות נפש. איז למעשה איז אזוי, די פעדאפיילס האבן דעם זעלבן מסירות נפש פונקט ווי אונז וואס אונז שלאגן מיר זיך קעגן זיי. ס'איז געווען א מעשה יעצט אין בארא פארק אין א שול, כ'וויל נישט זאגן וועלכע ווייל קען זיין ס'איז משבש הליכי חקירה, און ס'איז געווען דארטן א יונגל פון זיבן אכט יאר, און ער זאגט פארן טאטן און ער גייט אהיים ער זאגט פארן טאטן טאטע דו ווייסט איינער האט מיך מעסטערבעיט און ער ווייזט אים וואס ער האט געטון און ער זאגט אים טאטע ער האט מיר געוויזן אויף זיין סעלפאון וויאזוי מען וואוינט מיט א פרוי ער האט אלעס געוויסט שטעל דיר פאר וויאזוי מען הארגעט אפ א קינד כ'מיין טוסט דאך וואס דו טוסט האסטו געטון וואס דו האסט געטון נישט וואס איך דזשאסטיפיי עס אבער דארפסט דאך נישט ווייזן פיקטשערס פון פארנאגרעפי א יונג יונגעלע ער דארף דאך נאך אויפוואקסן. געזעצן. דער אייבערשטער שטראפט דאך אים נאכנישט ווייל ער האט נאכנישט קיין שכל. עניוועי, בקיצור דער טאטע הערט מיך אויס, ער פון מיינע חסידים זעהט אויס, איז ער געגאנגען גראד צו ניין וואן וואן און געפיילט א קאמפלעינט. קיצור, א טאג שפעטער קומט דער יונגערמאן, ער וויל אריינקומען אין שול, איז צוגעגאנגען דארטן דעם רב'ס א זון, ער האט געזאגט גיי נישט אריין אין שול, נעמט זיך שרייען וואס איך פרעג דיך נישט, זאגט ער ווייסטו וואס גיי יא אריין די פאליס איז דא ווייל זיי באקוקן יעצט די ווידיאוס. דער רב איז אויך פון מיינע חסידים און ער האט געלייגט נאך יארן צוריק ווידיאוס אין יעדן קארנער און אין די מקווה אויך ער האט איבעראל געלייגט בקיצור האט יענער הי בראוק דאון ענד הי קרייד איך בין קראנק לא עשה דבר דאס איז מיין טערעפי און איך מוז עס האבן און אז מען שטעלט דאס אפ ווייס איך נישט צו ס'לוינט זיך מיר צו לעבן נו ימות זכאי ואל ימות חייב גיי אין דר'ערד אויף וואס הרג'סטו אפ קינדער עניוועי דא גייט זיין א מעידזשער פיק אפ און טאמפסאן האט מורא ווייל היינט איז ארויסגעקומען די נייעס אז מען גייט אינדייטן טשארלס היינס ער הייבט שוין אן צו זען אז זעמיר נישט אזוי צוריקגעבליבן ווי ער האט געמיינט. דער אפגעפליקטער שייגעץ משה דוד האט געזאגט פאר נחום ראזענבערג דארף מען נישט קיין מורא האבן נאר ער קען רעדן מיטן ניו יארק טיימס ער האט נישט געכאפט אז איך לייג ארויף אויף מיין בלאג קאלן אפ אלע צייטונגען וואס זאגסטו וועגן קרית יואל וואס זאגסטו משה דוד די טיימס אר דיפרענט נאו זיי זעען אונז אונז אלע פול אוו בעלאוני א פאליס וויל שוין נישט רעדן מיט ענק עניוועי האט מען גענומען נעבעך א יונגעל מען האט אים געהארגעט אבער ס'איז ס'קומט יעצט ארויס ווייל די פאליס זענען געקומען, די סעקס קריים יוניט, זיי האבן געבעטן אלע ווידיאוס פון די לעצטע זעקס חדשים, מ'האט זיי אלעס געגעבן, און מ'זעט אז ס'איז אלעס אמת, מ'זעט עס אויף די ווידיאוס, רחמנא ליצלן וואס אונז טומיר אפ. יעצט איך וויל פארשטיין, דער אינגערמאן ווייסט דאך אז מ'קוקט נאך, ער ווייסט דאך אז ס'איז צרות, וואס ביסטו געגאנגען יעצט טוהן אזאלעכע זאכן? ביסטו משוגע? יעצט גייסטו טוהן אזאלעכע זאכן נאר וואס? ער איז אזוי ווי דער צדוקי, דער צדוקי האט געהאט דעם זעלבן מסירת נפש פאר זיינע שייגעץ-שטיק ווי רבי עקיבא פאר זיין הייליגקייט, זיי האבן ביידע געזאגט, ווען וועט קומען די צייט, כל יום האב איך געווארט ווען ס'עט קומען די צייט אז מען זאל קענען מקיים זיין די מצוה. יעצט דער חזר'ט שרייט קלאר אז ער האט א קראנקייט, ער האט זיך גענומען צו וויינען פארן רב'ס זון, איך האב א קראנקייט, איך ווייס נישט וואוהין צו טון, איך דארף האבן העלפ, און מיין טערעפי איז.

אדער שבת אינדערפרי, מען זאל נישט קענען כאפן קיין ווידעא. ליידער איז דער רבי באנקראט. איין זאך וואס מען וואלט יא געדארפט טון, זיך אויסלערנען פון רעבן, איין טאג קומען פרויען ביי די יארצייט און איין טאג מענער. מען וואלט געדארפט מאכן אין מירון אז ס'זאל זיין איין טאג פאר מענער איין טאג פאר פרויען. ווייל ער זאגט מיר אז די תערובות און דאס אריינגעשטופעכטס איז אזוי גרויס געווען, דער ער איז א מידל עידזשד מענטש, ער האט זיך נישט געקענט צוריקהאלטן פון א קישוי אבר, דא האט מען אריינגעשטופט א האלב אויסגעטוענע נקבה און דא אהער, ס'איז שרעקליך. און דעם גאלדבערגער פון קרית יואל וויל איך זאגן א מעסעדזש, געדענקסט כ'האב דיר געזאגט זאלסט נישט בויען די מקווה? צענליגע מענטשן האבן מיך אפגעקאלט אז מען האט זיך דארט מכשיל געווען. איר ווייסט מיין כלל, ווער ס'טשעפעט מיט אידישע קינדער, עווענטשעלי פארלירט ער יעדע פרוטה וואס ער האט, כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש ככר לחם. דו וועסט נאך אמאל זוכן א ככר לחם, וואטש נאר צו. גייט אריינלייגן טויזענטערס אין א מקום זנות, כ'האב דיר געזאגט ווען ס'זאל זיין א ריזן ס'זאל זיין דארט א מקווה וואלט מען געמאכט. געלט איז דא, ביסט נישט דער איינציגער עושר, און איך האף אז דו וועסט נישט בלייבן דערביי. יישר כח פאר צושטעלן אזא מקום זנות. און נאך ביים הייליגן צדיק ר' שמעון, אז עס איז נישט דא קיין מקווה טוט מען זיך נישט אויס, שטופט מען נישט אין קיינעם. יעצט איך האב נאר געוואלט צולייגן אז דער בחור, דער יונגל וואס מען האט אים מאלעסטעט, ווער עס האט אים מאלעסטעט איז גאר א וויזשניצער חסיד, און פון ישראל האגער עמיצער'ס חברה. ישראל האגער וויי אין די ווארלד דאונט יו טעיק קעיר אוו יור פיפעל? דו האסט א פראבלעם האסט געדארפט גיין פאר העלפ. די חסידים האבן פראבלעמען דעי ניד העלפ. ער קען נישט יעצט זאגן אז ער האט נישט קיין אנדערע עצה נאר צו גיין מאלעסטן קינדער. ער וועט גיין זיצן אין דזשעיל מ'וועט אים מאלעסטן דארט. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך. מיין פעטער זאל זיין געזונט. ער איז שוין מער ווי די גבורות שמונים, גייט נאך געלט אלעס, יעצט ווילן אים די חברה ארויסשטופן אז אין די קעמפ זאל ער נישט זיין באלעבאס ווייל וויזשניץ שלאגט זיך שוין ארום, אזוי עס זעט אויס אזוי ווי סאטמאר דעמאלטס ביי אן עפל סיידער, פארשטייסטו גייט דאס זיין לעבעדיג, און טאמער מיינט עטס אז סאטמאר קען, וואטש נאר צו וואס וויזשניץ קען, דאס איז ריכטיגע מארמאראשע חברה, אויך פון סיגעט, זעלבע גליק ווי סאטמאר. יעצט איך וויל זאגן פארן עולם זייער א וויכטיגע זאך. ס'דא, איר ווייסט דער וואס איז אנטלאפן, דער טייטלבוים מושה'ליע, מ'האט מיר שוין געגעבן איבער פון די הויכע פענסטער אז ער וואוינט אין גוש שמונים, ער האט דארטן אן עוויס רענט א קאר, ער האט דארטן די שענסטע דירה וואס ס'איז דא און מ'קעיטערט יעדן טאג דריי מאל א טאג עסן, אוואדע נעבעך, ער האט גענומען א פרוי, ער פאנגט צו נעבעך. זי האט א שוועסטער וואס איז אויך געווען געגט, זי האט יעצט חתונה געהאט נאכאמאל מיט אזא מאן צו לעבן, ער מעג דיר ברענגען וויפיל געלט און וויפיל פלעיטס און וויפיל סערווינגס ער וויל, דו קענסט מיט אים נישט וואוינען, ער איז א חזיר, ער האט נישט דיך אין מיינד, ער האט אין מיינד די בחורים וועם ער לויפט נאך. בקיצור, מען האלט מיר דא קאנטראל אויף אים זייער נאנט, און אונז האף מיר אז וואן פיין דעי וועט מען אים דא צוריק ברענגען, אונז ווייס מיר שוין פונקטליך וואו ער וואוינט און וואו ער דרייט זיך, און שוין, עס וועט זיך. ס'מאכט זיך, ברוך השם. א גוטן שבת, ס'איז א שבת פון חזק חזק ונתחזק.